וירא יעקב צורת א', דער שפת אמת זאגט אז די וואכעדיגע סדרה איז נישטא אין גאנצע פרשה קיין פתוחה און סתומה, די בעל קורא'ס פילען עס גוט, ס'איז נישטא קיין שום פתוחה און סתומה די וואך, איין רייץ. שטייט אסאך פארוואס שטייט צווישן די לידה פון די שבטי קה האט מען נישט געוואלט מפסיק זיין. שטייט אסאך. אין שפת אמת זאגט ער פארוואס איז נישטא קיין פתוחה און סתומה, ווייל די פתוחה און סתומה דאך ליתן ריווח להתבונן בין פרשה לפרשה. זעט די וואך ווי יעקב אבינו גייט דא אריבער די צרות, דער לבן דא האט ער אים אפגענארט, דא געמוטשעט, דא געפייניגט. א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן, זיי זיך נישט מתבונן. פאר ווייטער, פאר ווייטער, פאר ווייטער, נאר חזק ואמץ. ויצא ראשי תיבות וירא יעקב צורת א'. מיר זעען נאר דעם אלופו של עולם. נישט געזען גארנישט עפעס אנדערש.

עברי טייטש הייסט זיך מתבונן. ווי זאגט ער אז ס'איז געווען דא אז ס'איז געווען ויהי בבוקר והנה היא לאה. ער זעט ער האט אים אפגענארט. וואס שטייט אין פסוק? ויאמר יעקב ללבן למה רמיתני? שטייט נישט ויחר אף יעקב. שטייט נישט ויחר. שטייט נישט ער איז געווען אין כעס. ווי שטייט יא? שפעטער ווען רחל אמנו איז געקומען צו אים געבעטן הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. דא שטייט ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי. טא פארוואס איז דא דא שטייט ויחר און דא נישט? דא ער האט אים אפגענארט נאך זיבן יאר ארבעטן, פרעגט ער למה רמיתני, כאילו מ'רעדט וועגן א דריטן מענטשן, איר ווייסט וואס שטייט אין די צוויי ווערטער למה רמסוני? די איד הקדוש, דער חמדת צבי ברענגט אויפן איד הקדוש, די צוויי ווערטער למה רמיתני, דו ווייסט וואס דא שטייט? ער האט אריינגעלייגט לאה אנשטאט רחל, ווען ס'איז רחל פריער, וואלט יוסף געווען, וואלט יוסף הצדיק געווען דער בכור. וואלט נישט געווען קיין קינה פון די ברודער מיט די כתונת פסים ווייל ער איז דאך טאקע דער בכור, ער איז דאך טאקע דער בכור, וואלט נישט געווען קיין מכירת יוסף, וואלט נישט געווען קיין ירידת מצרים. ווען לאה וואלט לאה וואלט דאך גענומען עשוו'ן, און לאה, ווען ווען ער נארט אים נישט אפ, לאה וואלט גענומען עשו, און דעמאלטס וואלט לאה אים צוריק געברענגט למוטב, וואלט נישט געווען, זי וואלט אים מחזיר געווען בתשובה, וואלט וואלט נישט געווען קיין מלכות אדום, וואלט נישט געווען קיין חורבן בית המקדש. און דאס אלץ אין די צוויי ווערטער למה רמיתני וויפיל צער ועגמת נפש האט אנגעמאכט מיט דעם בלאף דער לבן הארמי וויפיל צער ועגמת נפש און עס שטייט נישט ויחר למה רמיתני פארוואס נאר דארטן שטייט למה רמיתני ויחר ווי ויחר אף יעקב ברחל דו ווייסט וואס יעקב אבינו האט געוויסט אלעס איך ווייס ער האט מיך דא אפגענארט ער האט אנגעמאכט אזא עגמת נפש מ'קען נישט אנ קען נישט מתאר זיין די אלע צערן וואס ער האט אנגעמאכט אבער יעקב אבינו האט געוואוסט איין זאך וירא יעקב צורת א' ער זעהט נישט עפעס אנדערש ער זעהט נאר דעם אלופו של עולם איז ווייל שטייט נישט ויחר האט אים געזאגט למה רמיתני כאילו כאילו מען רעדט רואיגערהייט למה רמיתני יא וואס איז געווען דער סוד ווייל יעקב אבינו האט געוואוסט אז נישט ער ס'איז די אייבערשטער און אז ס'איז די אייבערשטער מוז זיין אז דא איז באהאלטן די טובה למעשה אוי איז דא געווען באהאלטן די טובה ווייל ווען ער נעמט רחל, חזל זאגן דאך אז רחל איז געווען אן עקרה האט נישט קענט האבן קיין קינדער, בזכות וואס ויזכור אלוקים את רחל, נאר ווייל זי האט איבער געגעבן די סימנים, איז טייטש ווען ער נעמט רחל וואלט נישט געווען קיין שבטי קה בכלל, ווייל למעשה איז רחל געווען אן עקרה, דער ויזכור אלוקים את רחל, דער ויזכור אלוקים את רחל, דאס איז געווען נאר בזכות זי האט איבער געגעבן די סימנים, דיר זעהט אויס אז די אלע צער ועגמת נפש אלצדינג פון דעם לבן הארמי, גיב א קוק וואס ער האט אלץ איז ער. וירא יעקב צורת אלף ווייסט ער דער אלופו של עולם און אז ס'איז דער אלופו של עולם איז דא באהאלטן די טובה דאס איז די לימוד לדורות די תורה איז נצחי אויף אלע עניינים אויף אלע אופנים און אלע עניינים אזא שטייגער ווי זאגט די שפת אמת זאגט שטייט דא ויצא יעקב מבאר שבע די די אין אין הפטורה הייבט זיך נישט אן אזוי הפטורה הייבט זיך אן ויברח יעקב אין יענע וואכעדיגע סדרה, רבקה אמנו האט געזאגט פאר יעקב אבינו האט זי אויך געזאגט קום ברח לך אל לבן אחי, אנטלויף, שטייט נישט גיי, קום, קום צא, קום לך, מ'האט געוויסט איינער וועט אים הרג'ענען, מ'האט געוויסט עשו אחיך מתנחם לך להרגך, אין הפטורה שטייט טאקע ויברח, אין אין זי האט אים געזאגט קום ברח, וואס טייטש ויצא? דאס איז דער שפת אמת אז יעקב אבינו ווייל ער ווייסט מען דארף אנטלויפן שטייט נישט ויברח שטייט נישט וירוץ ער אנטלאפן מיט די פיס נישט מיט די קאפ די קאפ איז רואיג ער זעהט צורת א' זעהט דעם אלופו של עולם רואיג רואיג ער ווייסט די אלופו של עולם פירט אלעס די אלופו של עולם פירט אלעס און דעמאלטס איז ער רואיג אזוי אזוי מיר גייען די גמרא זאגט שטענדיג אמר רבי יוחנן שמעתי מהולכי אושא וואס איז טייטש שמעתי מהולכי אושא, די גמרא זאגט ווען די סנהדרין ווען זיי זענען געווען אין גלות זענען גולה געווען פון לשכת הגזית קיין אושא, שמעתי מהולכי אושא אין כמה מקומות בש"ס, מהולכי אושא, זאגט ער וואס טייטש הולכי אושא, מ'איז געגאנגען אין גלות ס'האט געדארפט זיין בורחי אושא, נישטא קיין בורחי מ'איז נישט אנטלאפן, הולכי מ'איז געגאנגען רואיג, רואיג, ווייסט מען יעדע זאך אז דער בורא עולם פירט.

ללדת עת למות. טא וואס איז די פשט? זאגט ער אזוי אז עס איז אמאל אריינגעקומען איינער האט צוואנציג יאר נישט געהאט קיין קינדער, צוואנציג יאר נישט געהאט קיין קינדער, איז נאך צוואנציג יאר אריינגעקומען עפעס א גרויסע צדיק, א גרויסע צדיק אין שטאט און ער האט אים געבענטשט און ער איז געהאלפן געווארן. קען איינער גיבן א טראכט א שאד ווען דער צדיק קומט מיט יארן צוריק וואלט איך שוין לאנג צוריק געהאלפן געווארן אויף דעם קומט שלמה המלך זאגט אז ס'איז א טעות עת ללדת נאר ווייל ס'איז געקומען די צייט עס צו האבן די קינד וועגן דעם איז די צדיק געקומען די צדיק דאס איז נישטא קיין אזא זאך ס'האט נישט געקענט זיין פריער נאר עת ללדת ווייל ס'איז געקומען די צייט אז דו זאלסט געהאלפן דו זאלסט געהאלפן ווערן וועגן דעם איז ער יעצט געקומען איז דער פארקערט עת למות וואס טייטש עת למות? ס'גייט אוועק א לוויה, מען רופט אויס א לוויה פון איינער וואס איז אלט געווען הונדערט און דריי יאר, יא? איינער וועט פרעגן וויי פון וואס איז ער אוועק? קיינער פרעגט נישט וואס ער איז אוועק, הונדערט דריי יאר פרעגט מען נישט פון וואס ער איז אוועק, און חלילה וחס אז מען רופט אויס א לוויה פון א אינגערמאן פרעגן שטענדיג די שאלה פון וואס איז ער אוועק? ווי זאגט ער פון די מחלות און די עקסידענטס זאגט ער האסט א טעות ס'איז אייזל מ ווייל ס'איז געקומען זיין צייט צו גיין די פאר איז דער אינגערמאן אוועק פונקט ווי דער פון הונדערט און דרײַ ס'איז געקומען די צייט וועגן דעם איז געקומען די מחלה וועגן דעם איז וועגן דעם איז געווען די עקסידענט ווייל ס'איז אייזל מ אזוי ווי ביי וירא יעקב צירות א' אין יעדן זאך זעהט ער נאר דעם צורת א' און שטענדיג זיך נאר מחזק מיטן בורא עולם אליינס. און א שטייגער ווי מען זאגט נאך אז צו דער רב חצקל קאזמיר איז געקומען א אינגערמאן ער האט געלערנט אין כולל און האט געדארפט ארויסגיין ארבעטן פרנסה ברענגען און האט אים געבעטן א ברכה הדרכה וואס מען טוט האט ער געזאגט א האט ער אים געענטפערט רב חצקל קאזמיר א רש"י הקדוש אויף די וואך ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וואס זאגט רש"י הקדוש עשאן כמין מרזב סביב לראשו האט גענומען די שטיינער ארום דעם קאפ ווייל שירא מפני חיות רעות, ער האט מורא געהאט מפני חיות רעות. פרעגן אלע די קשיא, דאס איז ארום די קאפ, וואס איז מיט די גאנצע גוף? וואס איז מיט די גאנצע גוף? האט רב חצקל קאזמיר אז איך וועל דיר מסביר זיין, ווייל ווען א פייגעלע ווערט איינגעטונקען אין א באץ, אין א באץ, איז טאמער די פליגלען איז אינדרויסן, איז נישט קיין פראבלעם, זי קען ארויספליען מיט די פליגלען. אבער טאמער די פליגלען איז אויך אין די באץ איז דאס א בראך אויב די פליגלען איז אין באץ איז א גרויסע בראך אבער טאמער די קאפ איז לפחות אינדרויסן זאגט ער זאגט ער קען זי שרייען מיט די קאפ הצלה וועט מען איר קומען און ארויסנעמען אבער אויב די קאפ איז אויך דערטראנקען דעמאלט איז שוין נישטא וואס צו טון דער יעקב אבינו האט דאך געלערנט ביז יעצט אין שם ועבר פֿערצן יאר האט יעצט געדארפט ארויסגיין האט געוויסט ער דארף ארויסגיין פרנסה לבן ארמי ארבעטן האט ער די ערשטע זאך מאבני המקום וישם מראשותיו אויף די קאפ זאל זיין אין אמונה אין בורא עולם, די קאפ זאל נאר זען צורת א', אז אין יעדן מצב איז די בורא עולם מיט דיר, און דארטן זיך גוט מתבונן זיין. און אזוי שטייט דער מדרש די וואכעדיגע סדרה.

מלמד, שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, פאר די צייט איז אין די זון אונטערגעגאנגען. וואס איז די טייטש אין דעם? איר ווייסט וואס דאס הייסט? יעקב בחיר שבאבות עס שטייט דארטן אליין? יעקב דער גרויסער יושב אוהלים נאך פֿערצן יאר אין שם ועבר. וואס איז געשען? א וואנט ארום און ארום, איך קען נישט גיין, נישטא וואו צו גיין. פליז ס'איז געווארן טונקל, טונקל, וואס האט יעקב אבינו געזאגט אויף דעם? ס'איז טונקל, ס'איז א וואנט פון אלע זייטן, וואס האט יענקל אבינו געזאגט? זאגט דער מדרש משל לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, א גוטע פריינד פונעם מלך וואס קומט נאר אמאל אמאל, אמר המלך, ווען ער איז געקומען האט דער מלך געזאגט כבו את הנרות, פארלעש שנעל די לעכט, כבו הפנסים, פארלעש די לאמפן, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה, איך וויל רעדן מיט אים שטילערהייט, ווי מ'זאגט צווישן פיר אויגן, פארלעש די לעקטערע. כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב בצנעה צו רעדן מיט אים בצנעה. די תורה איז נצחי רבותי, די תורה לערנט אונז אויס דא. אבער ס'זעהט אויס א מענטשן א וואנט ארום און ארום, ס'זעהט אים אויס פארלאשן, זאגט ער יעקב אבינו האט פארשטאנען, ניין די אייבערשטער וויל רעדן מיט מיר בצנעה דא, ער וויל דא רעדן מיט אים בצנעה. און וואס האט ער געמאכט אויף דעם דווקא דעמאלטס ויפגע במקום, און דא איז געווען די גרויסע התגלות אלוקית והנה ה' ניצב עליו. די בית ישראל פלעגט זאגן אז דער אייבערשטער איז נתגלה געווארן צו יעקב אבינו בחלום ביינאכט, די זעלבע שטייגער ווי יחזקאל הנביא, ווי האט ער געזען די מראות הנבואה, מראה יחזקאל האט דאך געזען די גאנצע מרכבה האט דאך אלצדינג געזען אויבן, ווי האט ער עס געזען? אין בבל, ווייל דער רבונו של עולם האט דיר געוואלט באווייזן, זאגט דער בית ישראל, אז ווען דו ביסט אין בבל, ווען דו ביסט בחלום הלילה, יעקב, ווען דו ביסט אין אזא מצב, דארטן בין איך ה' ניצב עליו, דארטן בין איך אויף דיר. אוי, וואס הייסט אויף דיר? די ש"ך על התורה זאגט א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט ה' ניצב עליו איז ראשי תיבות עני, זאגט די ש"ך. עני, די אייבערשטער האט אים געזאגט, וויסן ווען א מענטש קומט אן אין אזא מצב, עני, עני מיינט דאך נישט דווקא געלט, אין יעדע זאך, יעדער איינער מיט זיין ישועה, זאלסטו וויסן דעמאלטס איז השם ניצב עליו, דעמאלטס איז השם ניצב עליו, דאס איז די תורה נצחי, השם ניצב עליו, ראשי תיבות עני, דאס האט יעקב אבינו דא געזען, דא איז די אייבערשטער מיט מיר. טאקע ווען ס'גייט אריבער אזא צובראכענע זמן נאכדעם דארף קומען ישועות, דער רבי רבינם זאגט די וואך, דער רבי ר' בונם ברענגט עס בדרך הלצה, אבער אונז זאל מען אביסעלע זיך מתבונן זיין אין דעם הלצה פון רבי רבינם, זאגט בדרך הלצה זאגט ער אזוי ותקנא רחל באחותה, זי האט צוגעוויינט, זי האט צוגעוויינט, יעקב אבינו, הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, זאגט דער רבי ר' בונם וואס מיינסטו עפעס א מעשה ילדות, גיי צו ואם אין מתה אנכי הבה לי בנים, וואס פאר א שפראך רחל אמנו די תורה הקדושה ווער האט השגות מאמע רחל, זאגט דער רבי ר' בונם אזוי, רחל אמנו האט געכאפט דעם פרינציפ ווי מען רופט עס, זי האט געזען אז פארוואס לאה האט קינדער, ווייל וירא השם כי שנואה לאה, א שנואה דער וואס גייט אריבער א שווערע זמן פון עניות ער האט א פראטעקציע אין הימל, שנואה לאה, אזוי גיי איך עס אויך מאכן, זי האט געוואוסט זי וויל ווערן א שנואה, זי האט געוואלט ווערן א שנואה.

א מענטש כאפט א פסק פון איינעם ער ווערט אויס מענטש, און דא האט מען זיי פארשטאנען די תורה האט אויסגעלערנט אז דייקא דעמאלטס השם ניצב עליו, דעמאלטס. ער זאגט איך זוך דעם רבונו של עולם, ער זוכט און פלוצלינג כאפט ער אזא פליק איך קען זיך שוין נישט דערהאלטן, ווי האט די אמרי אמת געזאגט, האט געפרעגט דעם פני מנחם אלס קליין קינד,

די פני מנחם, א יונגערמאן, ווי זאגט ער, איז אריינגעגאנגען צום פני מנחם, האט געהאט א, ער איז געווען א גאר א עלטערע בחור, און ער האט געזאגט פארן פני מנחם אז זיין שידוך, ער קען נישט טרעפן זיין שידוך, ער ווייסט נישט, ס'זעט אים אויס זיין שידוך, דאס איז כמחט בערימת שחת. די עולם ווייסט וואס דאס איז? ס'איז אזא מליצה אז מ'קען נישט טרעפן א נאדל צווישן ערימת שחת, יא, אזוי קען מען נישט טרעפן זיין שידוך, מ'קען נישט טרעפן זיין, יא, ווי א מחט בערימת שחת. האט דער פני מנחם געזאגט הער זיך איין, א מחט בערימת שחת איז טאקע א שווערע פראבלעם, ווען ס'ווערט פארלוירן א מחט בערימת שחת, דעמאלטס איז א פראבלעם, אבער טאמער איינער האט אריינגעלייגט די מחט אין ערימת שחת, ער האט עס אריינגעלייגט, וועסט צוגיין צו אים, קענסט מיר עס געבן, ער טוט עס גלייך ארויסנעמען, ער האט עס אריינגעלייגט. איז במילא די וואס דו זאגסט דו זוכסט דיין שידוך ווי א מחט בערימת שחת, ס'איז נישט פארלוירן, דער אייבערשטער האט עס דארטן אוועקגעלייגט, גיי צום אייבערשטן וועט ער דיר דאס גלייך געבן. אז איינער האט עס אריינגעלייגט וועסטו גלייך האבן. און אזוי ביי יעדע זאך, נישט נאר ביי א שידוך. ביי יעדע זאך אז דו וועסט זיך נישט פארלירן, וועסט לעבן מיטן אייבערשטן. ידוע איינער אריינגעגאנגען אמאל א מעשה צום צמח צדיק. ס'איז געווען א איד וואס האט געהאלטן אין איין שמוגלען סחורה, און מ'ווייסט דאך ס'איז געווען פון די שווערסטע עבירות, און לא לעולם חוסן ביז מ'האט אים געכאפט. מען האט אים געכאפט און ס'איז געווען אויף אים א שווערע גזירה ביז טויט לא עלינו, מען האט אים געוואלט, ער האט געהאט א שווערע משפט, און ער איז אריינגעגאנגען צום צמח צדיק, און פארן אריינגיין האט ער געטראפן דעם אייניקל, ווער? דעם אהבת ישראל, און די אהבת ישראל האט געזעהן ער איז אזוי צובראכן, האט אים געפרעגט וואס ביסטו צובראכן, האט אים דערציילט ער שטייט דא פאר א שווערע גזירה א שווערע משפט, ער האט ערשט געזאגט די אהבת ישראל האט אים מחזק געווען, אמונה, בטחון. און ער איז אריין, און דער אהבת ישראל האט אים געבעטן ווען ער גייט ארויס פון רעבן פון צמח צדיק, זאל ער אים זאגן וואס דער רבי האט געזאגט. ער איז אריינגעגאנגען צום רעבן, האט זיך אויסגעגאסן די הארץ, און איז ארויסגעגאנגען, פרעגט אים דער אהבת ישראל וואס האט דער צמח צדיק דיר געזאגט? האט ער אים געזאגט אז ער האט אים געזאגט דעם מדרש פון די וואך, אז דער מדרש זאגט די וואך אז ווען יעקב אבינו איז געגאנגען צו לבן אויפן וועג האט אליפז אים געכאפט און האט אים אלסדינג צוגענומען, הלך אליפז ולקח הכל. האט אים צוגענומען אלס און דעמאלטס וואס האט יעקב אבינו דעמאלטס מחבר געווען דעם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וואס טייטש שטייט אין מדרש א יעקב אבינו אזוי שטייט אין מדרש דער לשון יעקב אבינו זאגט אשא עיני אל ההרים זאגט דער מדרש אל תקרי אל ההרים אלא אל ההורים זאגט דער מדרש מיין טאטע איז געגאנגען אליין אליעזר איז געגאנגען נישט דער טאטע אליין און איך גיי דא אליין אליעזר איז געגאנגען, און וואס איז ער געגאנגען? ויקח העבד עשרה גמלים וכל טוב אדוניו בידו, און איך גיי דא אליין, אליעזר, הלך אליפז לקח הכל, איך בין געבליבן דא אליין. וואס שטייט שפעטער אין מדרש אז מ י, גלייך נאכדעם וואס האט יעקב אבינו געזאגט, מה אנא מוביד סברי מן בריי? כ'וועל פארלירן די בטחון פון בורא? לית אנא מוביד סברי מן בריי, איך פארליר נישט די בטחון פון בורא. ער האט געזאגט אז אזוי האט מיר דער צמח צדיק געזאגט, און ער האט מיר אזוי מחזק געווען אז איך נישט פארלירן די בטחון פון בורא. אזוי זאגט דער איד פארן אהבת ישראל. אוי, זאגט אים די אהבת ישראל, דו ווייסט וואס די זיידע האט דיר געזאגט? דו ווייסט וואס ער האט דיר געזאגט? האט ער מסביר געווען אזוי, אז ס'ידוע, השם הוויה ווען ס'איז כסדרו י ק ו ק איז דאס רחמים. טאמער ס'איז פארקערט איז דאס דינים. פארקערט איז ידוע אז ס'איז דין. ביי די חדשים ידוע אז סדר החדשים. י ק ו ק ווען ס'איז כסדר איז רחמים. ס'איז פארקערט איז עס דינים. האט דער אהבת ישראל אים געזאגט די זעלבע זאך ביים פארקערט ביי דעם סמך מם איז פונקט פארקערט. אז טאמער ס'איז כסדר סמך מם, אלף למד, איז דאס דין. אבער טאמער ס'איז פארקערט איז דאס רחמים. וואס איז פארקערט? ל' אלף מ' סמך. זאגט אים די אהבת ישראל, לית אנא מוביד סברי, דאס איז ל' אלף מ' סמך. לית אנא מוביד סברי, אז ווען א מענטש פארלירט נישט די בטחון, דעמאלט צוברעכט ער דעם סמך מם אינגאנצן ווערט רחמים. מיט דעם צושמעטערט ער אים דעם סמך מם. לית אנא מוביד סברי, ווען א מענטש פארלירט נישט דעם בטחון, ער פארלירט זיך נישט, ער פארלירט נישט דעם בטחון, נאר אין יעדע זאך גייט ער גלייך מיט א אמונת איתן אין בורא עולם, ער ווייסט אז נאר אין בורא עולם, אדרבה, ווי זאגט די וועלט. יעקב אבינו איז געגאנגען זיך פארלאזן אויף מענטשן? די וועלט זאגט שטענדיג היינט, ווען מען וויל יענעם באטאנען, קלאר! ווי זאגט מען? איך זאג דיר קלאר, ברחל בתך הקטנה! יא? ווייל איך ווייס דאך וואס חזל זאגן, ער זאגט ברחל, ער האט דאך געוואוסט אז ער האט צוטון מיט א לבן הארמי. אז ברחל, וועסטו מיינען א צווייטע רחל? זאגט אים בתך, בתך וועסטו מיינען, הקטנה. בקיצור, ווען די וועלט, היינט אזוי פירט זיך איין די וועלט, ברחל בתך הקטנה! פארוואס זאגט עס די וועלט? ווער ווייסט פארוואס? ס'איז עפעס א אמונה זאך פשוט. ווייל ווייל יעקב אבינו האט געשריגן פאר לבן ברחל בתך הקטנה און ער האט אים אפגענארט. צו זעהן מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף קיין מענטשן. נישטא אויף קיין מענטשן. ממילא, נאר וואס? נאר אין בורא עולם? אין בורא עולם קענסטו שטענדיג מחזק זיין. שטענדיג אים מיט אים. ווי זאגט די בעל הטורים די וואך? והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה זאגט די בעל הטורים. רמז, למי שמושלך לארץ לפי שעה, ער גייט אריבער א שווערע צייט, ער איז מושלך לארץ לפי שעה, זאל ער וויסן יעלה השמימה, ס'עט נאך ארויפגיין, ס'עט נאך שטארק ארויפגיין ארויפגיין, דאס איז געווען די רמז זאגט דער בעל הטורים אין די וואך, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, רמז, למי שמושלך לארץ לפי שעה, יעלה השמימה, צו ס'אין פרנסה, צו ס'אין שידוכים, צו ס'אין געזונט, צו ס'אין קינדער, צו ס'אין שלום בית, און וואס איז אין יעדן זאך ווען מ'גייט אריבער א שווערע צייט מושלך לארץ ווער האט השגות אין די אבות און די אמהות אבער מען לערנט דאך אונז עפעס ארויס אין סדר עולם רבה אין פרק ב' שטייט אזוי ס'איז דא אפאר גירסאות אין דעם אבער שטייט אזוי רחל ולאה זענען געווען א צווילינג.

וקודשא בריך הוא זאגט דער אייבערשטער, פאר די זיבן יאר האב איך דיר באהאלטן, יעדע עגמת נפש איז באהאלטן, פאר דעם וועסטו זיין זיבן יאר אליין מיט יעקב אבינו. רחל אמנו, זי איז דאך געווען א צווילינג. און רחל איז אוועק ביי די זיבן און דרײַסיק און זי ביי די פֿיר און פֿערציק, איז טייטש אז זיבן יאר איז לאה געווען אליין, פאר די זיבן יאר זי האט געהאט עגמת נפש, אויף דעם האט זי געקריגן די זיבן יאר איז זי געווען אליין. אלצדינג איז געמאסטן, וירא יעקב צירות א',

ער האט דער רבונו של עולם איז א טאטע וואס האט ליב ווען מען נודזשעט אים, ויפגע במקום האט אונז אויסגעלערנט ווי אזוי מען דאווענט, מען פוגע'ט, ווען איז דאס געווען? א מענטש איז אבער אמאל מייאש, ווי קען איך יעצט דאווענען? ווען האט עס יעקב אבינו מחבר געווען? ווען ס'איז געווען כי בא השמש, ווען ס'איז געווען נעשה עולם כל העולם כולו כמין כותל, א וואנט ארום און ארום, כי בא השמש, דעמאלטס תיקן תפילת ערבית, ווען ס'איז דא טונקל, דעמאלטס האט ער געגעבן א געשריי צום אייבערשטן. און דעמאלטס אויף דעם זאגט די משנה תפילת הערב אין לה קבע, וואס טייטש אין לה קבע? די גמרא פרעגט שוין פארוואס שטייט, וואס טייטש אין לה קבע? מען דאווענט א גאנצע, מען קען דאווענען מעריב א גאנצע נאכט, ס'איז נישט ביז חצות, ביז שקיעה, ס'איז א גאנצע נאכט, פרעגט די הייליגע גמרא, וליתני זמנו כל הלילה, פארוואס שטייט נישט זמנו כל הלילה? זאגט די ישמח ישראל אויף די קשיא, זאגט די ישמח ישראל, אז די משנה שטייט אין לה קבע איז ער מסביר, ס'איז דא זמנים וואס א איד ווייסט די גרויסע זמנים אויף דאווענען, למשל, עלות השחר, די בעל הטורים זאגט די וואך, די בעל הטורים זאגט די וואך וזה שער השמים וישכם משה וסמיך ליה וישכם יעקב בבוקר, זאגט די בעל הטורים לומר שבעלות השחר פותחין שערי שמים והוא זמן טוב לתפילה, לומר שבעלות השחר פותחין שערי שמים והוא זמן טוב לתפילה, מען ווייסט אז זמן טוב ביי עלות השחר, מען ווייסט ביי רעוא דרעוין א גרויסע זמן, זאגט דער ישמח ישראל תפילת הערב, א תפילה וואס א מענטש שרייט פון א חשכות און שווער, קען מען כולל דאס איז אין לה קבע וואס איז בוקע אלע מחיצות גרעסער פון אלע זמנים ביז צום כסא הכבוד, א דאוון, א דאוון, דאס איז ווי די אייבערשטער וויל, רבוש"ע איז א טאטע וואס האט ליב אז מען נודזשעט אים, נישט ווי נישט געדאוונט האט שוין געדאוונט האט שוין געדאוונט. נאך נישט, נאך נישט דארף מערב, א צענטער. ניין, ס'איז נישט דער. מדרש תנחומא שטייט די וואך א מורא'דיגע זאך ויצא ג. אמר רב ברכיה, רב ברכיה האט געזאגט, בכל מה שתבע יעקב אבינו שטייט אין פסוק וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלקים. זאגט רבי ברכיה רבותי איר הערט א מורא'דיגע מדרש, בכל מה שתבע יעקב מן הקדוש ברוך הוא השיבו, וואס יעקב אבינו האט געבעטן האט ער געקריגן, ער האט געבעטן אם יהיה אלקים עמדי, די אייבערשטער האט אים געזאגט והנה אנכי עמך כ'וועל זיין מיט דיר, ער האט געבעטן שמרני בדרך הזה, שטייט ושמרתיך בכל אשר תלך, האט געבעטן ושבתי בשלום אל בית אבי, דער אייבערשטער זאגט והשיבותיך אל האדמה הזאת, אלץ האט ער אים געענטפערט, איין זאך האט ער אים נישט געענטפערט אויף וואס? על הלחם לא השיבו, אויף ונתן לי לחם לאכול האט ער נישט געענטפערט פארוואס רבותי? זאגט רב ברכיה ווייל אמר הקדוש ברוך הוא אם אני מבטיחו על הלחם מה הוא מבקש ממני עוד? געענדיגט. ער דארף שוין נישט, אם אני מבטיחו על הלחם, מה הוא מבקש ממני עוד? לפיכך לא השיבו על הלחם. דער רבוש"ע וויל די קשר מיט דיר, ער וויל זאלסט האלטן אין איין פרעגן און אין איין נודזשען דאס זאל זיין די קשר. דער רבוש"ע וויל די קשר מיט דיר. ממילא, אזוי מיט דעם קשר, אוי וויי אז מען דאווענט, אוי ווי מען קען דעמאלטס אויספועלן, און מען פועלט. פארשטייט זיך די בעל הטורים זאגט די וואך ויקץ יעקב משנתו ויאמר זאגט די בעל הטורים סופי תיבות ציבור ויקץ יעקב משנתו ויאמר סופי תיבות ציבור פארוואס זאגט די בעל הטורים לומר שאין תפילתו נשמעת אלא בציבור די מגלה עמוקות איז מוסיף אויף דעם מגלה עמוקות איז מוסיף און זאגט אז ציבור איז גמטריא רחמים צוויי הונדערט אַכט און נײַנציק און זאגט די בעל מגלה עמוקות אזוי, וכן יש א שם, שם הוויה איז דאך רחמים. נאכאמאל, ויקץ יעקב משנתו ויאמר סופי תיבות ציבור. זאגט די מגלה עמוקות, ציבור איז גימטריא רחמים. שם הוויה איז דאך ידוע ס'איז רחמים. אכן יש השם וואו איז דא רחמים במקום הזה, ווען ס'איז בציבור. אבער ואנכי איך דאוון אליין לא ידעתי, דארטן ווייס איך נישט וואס טוט זיך. פארשטייט? אכן יש השם, דארטן איז דא זמנים, ווי מ'האט געשמועסט די בעל הטורים, לומר שבעלות השחר פותחין שערי שמים והוא זמן טוב לתפילה. אין מדרש שטייט א מורא'דיגע מדרש די וואך, ס'איז א מדרש הקדום אין ויצא י"ב תנחומא, אז ווען רבקה האט געבוירן יעקב ועשו, נאר דו וויסן אביסעלע דעם חשבון וואס איז געווען פונקט דעמאלטס, בכל אופן ס'קען נישט שטימען לויט אונזערע חשבונות פון די גמרא קען עס נישט, בכל אופן אין מ ד שטייט אין מדרש אז עס איז געווען א צווילינג וואס מ'האט שוין פריער געכ ק רחל ולאה, די מדרש זאגט אז מ'האט שוין אפגעמאכט, ס'איז נישט מ'האט געזאגט, גדולה לגדול קטנה לקטן, א לאה פאר עשו האט מען נישט געזאגט, שלחו איגרות ביניהם ועשו אירוסין, מ'האט שוין געמאכט די אירוסין, וואס איז געווען די אירוסין? לאה פ. אבער לאה האט ווייטער געדאווענט, עס איז שוין געווען א איגרות, שוין איגרות ביניהם, איי, זי דאווענט ווייטער. קומט יעקב אבינו און ער זאגט קלאר, אעבדך שבע שנים פאר וועמען? ברחל בתך הקטנה, פאר די רחל. זי איז ממשיך דאווענען, איך ווייס נישט, איך דאווען ווייטער. אירוסין איז שוין געווען, און ס'איז שוין געווען איגרות, און יעקב אבינו ארבעט שוין פאר רחל, איך דאווען ווייטער.

לאה איז אויך געווען עקרה. נאר וואס דען איז דא געווען? שטייט דארט געווען לאה האט געוויסט זי מוז זיך נעמען דאווענען. ווייל פאר וואס דא שטייט אין פסוק ויאהב גם את רחל מלאה וירא השם כי שנואה לאה. און זי האט געוויסט אז קיינער דאווענט נישט פאר מיר. ווייל זי איז א שנואה. האט זיך לאה אליין גענומען דאווענען. זי גלייך רחל האט געוויסט זי האט א מאן יעקב אבינו וואס דארף זי דאווענען. דערפאר איז איז לאה גלייך געהאלפן געווארן, זי האט אליין געדאוונט. די לאה האט געדאוונט ווייל זי האט געוויסט קיינער דאוונט נישט פאר איר. אבער האט זי אליין געדאוונט. אבער רחל אמנו האט געוויסט זי האט א מאן יעקב אבינו. האט זי דערפאר נישט געדאוונט דערפאר איז זי געווען עקרה. הערט וואס דער רמבן זאגט, זאגט דער רמבן, ביי פסוק ויחר אף יעקב ברחל, זאגט דער רמבן רחל האט דאך געוויסט יעקב דאווענט, אבער ווען זי האט, ווען יעקב אבינו האט איר געזאגט התחת אלקים אנכי, זאגט דער רמבן והנה הצדקת רחל, בראותה שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב, שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה, האט זי אנגעהויבן אליין צו שרייען, און וזהו וישמע אליה אלקים, דעמאלטס איז זי געהאלפן געווארן, זי האט אנגעהויבן אליין צו שרייען, דער רבוש"ע ווארט אויף דיין צעקה. דיין געשריי! די חידושי הרי"ם זאגט אל תבטחו בנדיבים מיינט די צדיקים. זיי נישט בוטח אין צדיקים, רבוש"ע ווארט אויף דיין געשריי ווארט ער. דו זאלסט געבן א געשריי. יעקב אבינו תיקן תפילות. ווער ווייסט דאס איז געווען ביים קאזשניצער מגיד איינער איז געקומען אמאל ער האט זיך צעוויינט ער איז געקומען מיט זיין רעבעצען זיך צעוויינט אז ס'איז געווען ביי אים א גרויסע גניבה ס'איז געווען א גרויסע גניבה ביי אים ער האט איבערגעלאזט א קוויטל מיט א פדיון ס'איז געווען א גניבה ביי אים

און אין דעם ראש חודש ווען דער עולם איז אריבער געגאנגען האט יעדן איינעם געגעבן די געהאלט, און ווען עס איז געקומען ווען ער איז געקומען ווען עס איז אנגעקומען זיין תור האט זיך געענדיגט די געלט ביים אפטער רב, איז דער אפטער רב אריין געגאנגען אין צימער נעמען נאך א פעקל געלט, ער איז געקומען נאך א פעקל געלט און משום מה האט ער אנגעהויבן ביי די אינגערמאן נאך אים ביי דעם אינגערמאן נאך אים נישט ביי אים, און האט אזוי געענדיגט ביזן סוף, און עס האט זיך געענדיגט די געלט, עס איז געענדיגט די געלט און דער אינגערמאן איז געבליבן אן געלט. איז זיך געענדיגט די געלט, איז דען געווען אריינגעלאפן צום אפטער רב און געזאגט, רבי, פארוואס האסטו מיר מיך פארלאזט דא? וואס איז? זאגט דער אפטער רב, איך ווייס נישט, דו ווייסט אז ביי מיר דא שטענדיג, מ'איז א איבערגערעכנטע פלאץ דא, מיר זענען איבערגערעכנט מיט די געלט, שטענדיג האב איך דא געלט פונקט פאר'ן גאנצן כולל. כ'ווייס נישט, היינט איז, דו ביסט געבליבן אליינס, איך ווייס נישט, מען דארף מאכן חשבון הנפש אביסל. האט ער שוין פארשטאנען גוט אז מען דארף דאווענען, ער קען זיך נישט פארלאזן אז ער געבט מיר, דער רבי געבט מיר דא יעדן חודש, יעדן ראש חודש, איר פארשטייט? און דו ווילסט עפעס פארשטיין עפעס העכער די לחם אז יהיה לך חיותן דארף מען דאווענען אויף פרנסה, קישן אין די הארץ, נישט נאר די תפילין. פארשטייט אביסל די הארץ געבן א שאקל אביסל. און אזוי זאגט די בעל הטורים. יעצט זאגט די בעל הטורים די אור החיים הקדוש זאגט די וואך ויזכר זאגט די אור החיים הקדוש ויזכר אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים זאגט די אור החיים הקדוש מגיד הכתוב

נאר וואס ווי זאגט דער שפת אמת זאגט אבער אבן גדולה על פי הבאר וואס שטייט די וואך זאגט ער אבן מיינט דאך דעם יצר אבן איז א יצר הרע כללי אבער האבן גדולה ווי שטעלט ער זיך אוועק ווי דער אבן גדולה על פי הבאר לאזט נישט דאווענען ווייל ער ווייסט אז דער מענטש גיסט זיך אויס צום אייבערשטן צו ס'איז תפילת ערבית צו ס'איז ווען ס'איז טונקל צו ווען שחרית ווען ס'איז לעכטיג

די אבן גדולה. אבער! וואס זאגט רש"י? יעקב אבינו איז אריבער געגאנגען, האט ארויס גענומען דעם אבן כאדם המעביר פקק מעל גבי צלוחית. כאדם המעביר פקק מעל גבי צלוחית. וואס איז דאס פקק? וואס איז דאס פקק?

למעשה זאגט ער אבער דער איז די שומר, ווייל ווען נישט דעם פקק גייען אריין דארטן אלע שקצים און רמסים אינעווייניג וואלסטו נישט געקענט טרינקען. דאס וואס זעהט דיר אויס א פקק דאס איז א שומר אויף דיר. דאס וואס זעהט דיר אויס אזוי שלעכט און אזוי שווער דאס איז דיין שומר. יעדער איינער מיט זיין יצר, אבער די יצרים דאס איז דיין שומר. אזא שטייגער ברענגט דער בן איש חי, און ברענגט עס אין נפלאים מעשיך ברענגט ער א מעשה אז עס איז געווען דער מלך צרפת, און ביים מלך צרפת איז געווען דארטן עפעס א חוזה בכוכבים,

ברענגט דער בן איש חי אזוי, אז ער האט אים געשיקט רופן דעם חוזה בכוכבים, און ער האט אויך געשיקט רופן א זעלנער, און ער האט געזאגט פארן זעלנער אז ווען איך בין דיר מרמז גיבסטו אויף אים א שיס און דו הרג'סט אים גלייך. ברגע וואס איך בין דיר מרמז גיבסטו אים א שיס און דו הרג'סט אים גלייך. שוין, אריינגעקומען דער חוזה בכוכבים, און דער זעלנער איז גרייט, און דער מלך פרעגט דעם חוזה בכוכבים, דו ווייסט אפשר דו ביסט דאך א דו ווייסט דאך עתידות דו ווייסט אפשר וואס גייט זיין מיט דיר? טא יא דו קענסט מיר זאגן אפשר ווען גייסטו שטארבן? אזוי פרעגט אים די מלך האט ער אזוי געקוקט אין די כוכבים און האט אים געזאגט די מעשה איז אזוי איך ווייס נישט פונקט ווען אבער איך ווייס איין זאך קלאר אז ס'איז דריי טעג פאר ווען דער מלך שטארבט. אוי האט דער מלך אנגעהויבן אכטונג צו געבן אויף אים ער זאל נישט שטארבן. דער מלך האט אנגעהויבן אכטונג צו געבן און אים געכאפט א פחד א ציטער, ער האט אים פריערט געוואלט הרג'נען און יעצט איז ער געווארן דער שומר. דער פקק, דאס איז דא דער שומר געווארן, איר פארשטייט? דער בן איש חי ברענגט די מעשה אז די יצר הרע וויל דיר הרג'נען, ער וויל דיר הרג'נען, אבער דו זאלסט וויסן ער מאכט דיר גרויס, אז דו וועסט זיך הרג'נען מיט אים, דו וועסט זיך מיט אים לוחם זיין, דו וועסט לוחם זיין מיט אים, אוי ווערסטו גרויס, זאגט דער בן איש חי. פונקט ווי דער מלך האט אים געוואלט הרג'ענען, אבער שפעטער האט דער מלך אים געהיטן. יא, די חטאף פיטערניש האט געהערט ראטעוו פאר אים. ער האט אויף אים געהיטן. אזוי וועסטו גוט פארשטיין, אז דאס היט אויף דיר, דאס מאכט דיר גרויס, זאגט דאס פאר סעם עס א באבער פקקים על גבי צלוחית. עס זעט דיר אויס יעדער איינער מיט זיינע נסיונות זעט אויס א פקק, דאס מאכט דיר גרויס לייג עס אריין גוט אין קאפ די פרשת השבוע. צו צו אזא שטייגער וואס דער עטרת צבי דער שר בית הזוהר רבי הערשעלע זידיטשויבער האט געזאגט אויף די וואך ווען די יעקב אבינו האט געהערט בני לבן רעדן אז די בני לבן האבן געזאגט אויף אים ווען ס'איז געווען ויפרוץ האיש מאוד מאוד יעקב אבינו האט געהאט ויפרוץ האיש מאוד מאוד צאן רבות עבדים ושפחות וגמלים וחמורים וישמע את דברי בני לבן לאמר האט יעקב אבינו געהערט וואס בני לבן זאגן אויף וואס?

ווען ווען האט ער געזאגט דעם ווארט ווען עס איז אריין געקומען צו אים א איד א פשוטע איד און מען האט געזען ער איז אים מוראדיג מכבד און אים געפרעגט שפעטער וואס איז ער מכבד וואס איז וואס קומט אים האט ער געזאגט די מעשה אזוי איך האב געדארפט אמאל א ישיבה איך האב געדארפט ארויס פארן און איך בין אנגעקומען צו זיין שטאט איך בין אנגעקומען צו זיין שטאט איך האב געדארפט הכנסת אורחים האט ער געמאכט איז ער געווען מיין מכניס אורח איז אין שטוב האט ער מיר געגעבן צו עסן נאר לחם צר און מים לחץ דאס איז געווען הכנסת אורחים צו עסן און די שלאפן האט ער מיר געגעבן ביים רפת ביים סוף ביי די רפת און די בהמות. מ'איז דארט מיר אין א קעלט, און נאר פון דעם בין איך געווארן גרויס, האט ער געזאגט דער עטרת צבי. און דעמאלטס האט ער געטייטשט דעם פסוק מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. דער פקק, זעט דיר אויס א פקק, צו ס'איז א מענטש האט דיר געמאכט א פקק, צו דאס, נאר פון דעם ווערסטו גרויס, דאס אביסעלע פרשת השבוע, אביסעלע, אביסעלע זיך מתבונן זיין, אזוי איז א שטייגער אויך אין סוף פרשה, שטייט אין סוף פרשה ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים! שטייט שפעטער ויקחו אבנים ויעשו גל. זענען די ראשונים שוין מדייק, דער בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט אויך רעדן וועגן דעם דיוק, אז ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, שטייט לקטו, און שפעטער שטייט ויקחו, וואס איז, פארוואס שטייט נישט וילקטו? ס'איז דא אזעלכע וואס טייטשן דא א פשוט'ע טייטש, זאגן אזוי, יעקב אבינו האט געזאגט, ווען ס'מאכט זיך א אבן, ס'מאכט זיך עפעס א פקק, א אבן האט יעקב אבינו אנגעזאגט לקטו, זיי וויסן זיי עס מלקט ווייל ס'איז א בריליאנט,

והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ס'איז א באקאנטע, אלע רעדן זיך ארום וואס טייטש עולים ויורדים, פארוואס עולים פאר יורדים, קודם יורדים שפעטער עולים. איז דער מהרי ץ דושינסקי פלעגט זאגן אז ס'איז אמאל אריין געקומען עפעס א רב צו א חתונה, האט דער מחותן אים גענומען גלייך אין מזרח, זיצט נעבן חתן, דא אין מזרח. זאגט אים דער רב, וואס הייסט דא אין מזרח? איך בין נעכטן געווען אין דעם זעלבן זאל דארטן און דארטן איז געווען אין מזרח. האט ער געענטפערט, רבי, נעכטן איז דער חתן דארטן געזעצן און דארטן געווען דער מזרח, אבער היינט אז דער חתן איז דא איז דער מזרח דא, ס'ווענדט זיך ווי דער חתן זיצט. זאגט דער מהרי ץ דושינסקי, אז אויבן, פארוואס הייסט אויבן עולים? ווייסט פארוואס אויבן הייסט עולים? ווייל דער אייבערשטער איז אין הימל! נאר די אייבישטער איז אין הימל דערפאר הייסט עולים, אבער דא איז דאך געווען והנה השם ניצב עליו איז עולים, ווען די מלאכים זענען אראפ דאס הייסט עולים ווייל די אייבישטער איז דאך דא, הייסט דא עולים, עולים ויורדים, ווען מען איז ארויף דעמאלטס הייסט יורדים ווייל די אייבישטער איז דאך געווען דא. אוי איך האב געוואלט צוקומען צו עפעס אנדערש, דער כתב סופר טייטשט דא, עפעס א מורא'דיגע טייטש. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו זאגט דער כתב סופר אדם פרא אדם יוולד א מענטש איז א פרא אדם אבער א מענטש ארבעט אויף זיך ווערט ער גרעסער פון א מלאך. האט מען אים דאס באוויזן די ערשטע התגלות פאר יעקב אבינו, זאלסט וויסן. מלאכי אלקים עולים. א מלאך איז גרעסער פון א מענטש. אבער ווען דער מענטש ארבעט אויף זיך איז ויורדים בו איז א יורד כלפי דיר, דו ביסט אסאך העכער פון א מלאך ווערסטו. ווערסט אסאך העכער פון א מלאך. ויורדים בו. דאס האט מען אים באוויזן. געווען ביי בעלזער רב זכרונו לברכה איז עפעס א אידענע געקומען געבעטן עפעס א אויסטערלישע ישועה עפעס א ישועה שלא כדרך הטבע האט בעלזער רב זכרונו לברכה געזאגט נו וואס בין איך א מלאך האט זי געזאגט די רב איז גרעסער פון א מלאך האט ער געזאגט דאס יא פארשטייט עולים אין אן עולם אבער שפעטער יורדים בו אין א מינוט וואס ס'ווערט קומט דאך יעצט די יארצייט פון בת עין ס'געווען דארטן א מעשה נורא ביי די בת עין דרך אגב איך ווייס נישט בדרך אגב צו בדרך עיקר, ווען דו האסט זיך אין די יענע יאר פאר א יאר איז געווען איז געווען די די יארצייט שבת שבת קודש האט מען געמאכט ליל שישי די סעודה איז געווען אין בית שמש איז געווען די סעודה יענע יאר איז איידער מען אריינגעגאנגען צו די סעודה האט מען געהאלטן אין איין קלינגען פון די באיאנער ישיבה עלטערן מיט בחורים מיט וואס איז דא כה היה מעשה באיאנער ישיבה אין מודיעין א אינטערעסאנטע מעשה דארטן געווען מ'האט דארטן קלינגען עפעס פון אלע זייטן, באלד וועט איר הערן פארוואס. זענען געזעצן, יענע יאר איז געווען תשפ א, תשפ ב ביים בת עין'ס יארצייט זענען זיי געזעצן די בחורים א סעודה, און איינער האט זיך אויפגעהויבן און האט געשריגן אז טאמער ביז איבער א יאר איז דא דרייסיג חתנים, מאכט מען די אנדערע יאר א סעודה. ער האט מקבל געווען. שוין. און מ'האט זיך געדארפט יענע יאר איז געווען שבת, מ'האט זיך געדארפט

ביי דעם דרייסיגסטער, און זיי האבן מיר געזאגט, זיי האבן מיר נעכטן ביינאכט געקלינגען נאכאמאל, האבן זיי געזאגט, דער דרייסיגסטער, ער איז דער וואס האט עס אויסגערופן, ער האט עס אויסגערופן, דער דרייסיגסטער האט עס אויסגערופן, אבער עפעס א דבר פלא, וואס איך, איך האב דארטן געפרעגט, וואס עטליכע מאל האט געקלינגען פון די, אויך פון די ישיבה, און אויך פון עלטערן, אויך פון די בחורים, יעדן איינעם האב איך געפרעגט די זעלבע שאלה, איך האב געפרעגט פארוואס האט איר צוגעזאגט אבער דרייסיג? וואס דרייסיג? קיינער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן. איך ווייס אויך נישט. ס'איז געווען דרייסיג. ס'איז געווען דרייסיג און א קבלה. א קבלה פאר סעודה. א קבלה. ווייל דער טאשער רבי ברענגט עס אדער די וואך אדער די אנדערע וואך. טאשער רבי זיכרונו לברכה אין עבודת עבודה ברענגט ער ידוע לי משפחה אחת תושבי ארץ ישראל אשר הוזקקו לדבר ישועה ורחמים וערכו סעודה ביומא דהילולא קדישא ביים בת עין ותיכף נושעו בישועה רבתי למעלה מדרך הטבע. זאכן וואס מען זעט עפעס מדי יום ביומו, זאכן וואס, די זעלבע מעשה האט מיר יענע וואך געקלינגען, יענע וואך מאנטאג געקלינגען פון די ישיבה פון רב צבי מאיר, רב צבי מאיר'ס ישיבה, אהבת תורה, זיי האבן געזאגט אז זענען געווען צוואַנציק בחורים, און אויך זיי זאגן ווייל דאס איז וואס איז געבליבן אין שיעור, האבן זיי געוואנדעלט אין צוואַנציק, זיי האבן געזאגט יענע וואך מאנטאג איז א חתן געווארן די צוואנציגסטע, נעכטן איז דא געווען א בחור, האט ער מיר געזאגט אז איינער פון די צוואנציג איז ארויס פון ישיבה, איז נעכטן א חתן געווארן נאך א איין און צוואנציגסטער. איך פארשטיי נישט אין די זאכן, אבער זאכן וואס מען זעט עפעס איז מאכער אז א זאכן וואס איז וואס איז די מעשה איז דאך געווען מיט מיט רב שלמה גראס, רב שלמה גראס דארטן געווען אין צפת ווען א איד וואס האט געארבעט אין נעפט. נאך דא עד היום הזה איז דא אין ישיבת בית אברהם אין סלאנים ירושלים נאך דא א קרן עד היום הזה פון דעם דער רבי שלמה גראס איז געווען א צעבלוטיגטער ארעמאן געארבעט אין נעפט איז געווען די יארצייט איז ער אריינגעגאנגען איז ער אפגעגאנגען צום ציון און דארטן זיך אויסגעבעטן דארטן געזאגט תהילים און זיך אויסגעבעטן שפעטער זיך געכאפט א דרימעל האט ער זיך געלייגט שלאפן און געזען אין חלום דעם בת עין אז דער בת עין האט אים געזאגט אז שטארק הנאה ביסט געקומען צו מיר דאווענען שטארק הנאה אבער פארוואס נישט עפעס געמאכט עפעס א סעודה ווי ער האט זיך אויפגעהויבן פון שלאף, האט ער צוזאמען גענומען שאריות שיריים פון ברויט פון אלע זייטן, און מקבץ געווען א צען מענטשן געמאכט א סעודה, האט שפעטער געקראצט א לאטא, און ער האט געוואונען א ריזן סכום, ער איז געווארן א גביר, ער איז געווארן א עושר, און פון דעם האט ער מפריש געווען א קרן, וואס ס'שטייט עד היום הזה נאך דא די קרן אין ישיבת בית אברהם סלאנים אין ירושלים, ס'דא דא תלמידים, מ'האט זיי עד היום הזה דא אין ישיבה ס'איז א קרן, וואס די קרן טשעפעט מען נישט, מ'קען עס נישט רירן, נאר אויף סעודת הילולא. סעודת הילולא בת עין. סעודת הילולא בת עין. יא. אפנים, יא מענטשן זעהן פון דעם עפעס איז דא איז דא, די עולם קען לכן דעם רב, דעם דיין, ר' שייע טישלער. א דיין, ר' שייע טיש. ער האט מיר געזאגט, אז ער איז שוין פאר אפאר יאר צוריק, אז ער איז דא ארויסגעגאנגען עפעס א שבת אין א בית מדרש,

א צוריק פאר רב שייען, אז ער האט יענע יאר איז ער געווען ער איז א כהן, נאך צוועלף יאר האט נישט געהאט קיין קינדער, איז ער געווען ביים בת עין, און ער האט נישט געקענט אראפגיין אין פעלד, איז ער אריינגעגאנגען אין בית מדרש, אין בית מדרש אין בת עין, ער מיט זיין רעבעצן, זיי האבן געזאגט דארטן תהילים, און האט מקבל געווען דארטן אז טאמער ווערט געבוירן אדער א בן אדער א בת, איז די ערשטע יאר נאך וואס ער ווערט געבוירן טאר ער יעדע וואך לערנען בת עין. און ער גיט אכטונג יעדן וואך צו לערנען בת עין גיט ער אכטונג שטארק צו לערנען יעדן וואך בת עין און די וואך איז ער געקומען קיין בני ברק צו זיין שווער האט נישט קיין בת עין זוכט זיך בת עין. ס'איז געווען דעם נאכט ביי מיר א זוויהלער אייניקל בנן של קדושים און געזאגט ער האט געלערנט אין ישיבה קטנה מיט א אינגערמאן אין ירושלים א חשובע אינגערמאן פֿיר און צוואַנציק יאר נאכן חתונה נישט געהאט קיין קינדער און יענע יאר האט דער זוויהלער אייניקל אים געזאגט

ההוא מרבנן וואס איז בלינד געווארן פארלוירן די ראי' גייט מעיין זיין דארטן אין די גאנצע אונז האבן צו גיין נאר אין די נקודה וואס איז געווען דא אינמיטן די מעשה ההוא מרבנן האט אויפגעהערט צו זעהן איז ער געלאפן צו די מערה פון רב חייא ער האט זיך אויסגעבעטן וואס האט ער געבעטן וואס זאגט די גמרא אנא מתניתא דמר מתנינא איך לערן זיינע תוספתות תוספתא פון רב חייא די ברייתות איך לערן זיינע ברייתות און ער איז געזונט געווארן ער האט אנגעהויבן צו זעהן. וואס איז דא די בעטן איך לערן דיינע ברייתות איז די מהרשא זאגט דארטן אויפן פלאץ ווייל ס'איז הנאה פארן ס'איז הנאה א גרויסע הנאה פארן תנא אז מ'לערנט אים פארוואס ווייל דעמאלטס איז ער כאילו דר בשני עולמות אויבן און אונטן ער כאילו ער וואוינט אויבן און אונטן אזוי זאגט די מהרשא דער בן איש חי ברענגט א רשי אין מסכת בכורות

א רשי אין בכורות ל"א עמוד ב'. רשי זאגט ס'איז הנאה היא לו ס'איז הנאה פארן תנא פארן צדיק פארן תנא פאר דוד המלך ס'איז הנאה פאר אים ווען ס'ווערט שפתותיו דובבות בקבר וואס איז די הנאה? ווייל דומה כחי דומה כחי זאגט דער בן איש חי אז רב חייא איז געלאפן אויפן ציון אויף רב חייא האט אים געזאגט אזוי איך מאך דיר דאך הנאה שדומה כחי איך בין יעצט לא עלינו א סומא חשוב כמת זיי מיר צוריק מכיר טוב מאך מיר אויך כחי איך בין יעצט חשוב כמת מאך מיר כחי און דערפאר האט ער אנגעהויבן צו זען, ווייל איך מאך דאך דיר די הנאה פון דומה כחי, און פאר דערפאר האט ער אנגעהויבן צו זען. דערפאר האט ער אנגעהויבן צו זען. רבותי, ער זאגט עס אויבן אויף אין דעם סומא, אוטומאטיש איז די זעלבע זאך, די גמרא זאגט ארבעה חשובים כמת, סומא, עני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, און מצורע חשוב כמת. איז דא אמאל א בלינדער האט אנגעהויבן צו זעהן, און די זעלבע זאך איינער וואס וויל זעהן אפאר דאלער, אפאר הונדערט טויזענט דאלער, ער איז א חשוב כמת, אן עני חשוב כמת איז אויך מסוגל'דיג, ווייל ער איז דאך אויך חשוב כמת, א עני איז אויך חשוב כמת, איז אויך מסוגל ווען ס'ווערט שפתותיו דובבות בקבר זאל האבן געלט, און מי שאין לו בנים, ער'ט ער'ז געהאלפן געווארן, פארוואס ווייל מי שאין לו בנים חשוב כמת, און אז דו לערנסט זיין ספר, מאכסטו אים א חי, און אז דו מאכסט אים א חי זאגט דער בן איש חי מאכט ער דיר צוריק חי. מצורע דאס איז לא עלינו א בעל יסורים, אויך חשוב כמת, אבער אז דו מאכסט אים חי, מאכט ער דיר צוריק א חי. דא איז דא איינער פון די בני החבורה דא. איינער פון דא פון בני החבורה וואס תשע"ח האט ער געהאט א עלטערע טאכטער און געהערט אזעלכע מעשות פונעם בת עין גאר א עלטערע טאכטער גאר א עלטערע טאכטער האט ער מקבל געווען צו לערנען בת עין א דבר פלא האט אים דעם זי איז דעמאלטס גלייך א כלה געווארן צוויי וואכן נאכדעם און היות זי איז געווען גאר א עלטערע האט מען געמאכט די חתונה צוויי חדשים נאכדעם בקיצור נאך פארן יארצייט איז געווען די ברית

און ער איז א בעל תשובה געווען א צובלוטיגטער ארעמאן, און ער פרעגט אים צו ער ווייסט אויף א וואש מאשין א צווייטע האנט, א יד שניה, א צווייטע האנט, ווער עס ווייסט א וואש מאשין קויפט מען נישט קיין צווייטע האנט, יא, יעדן טאג איז זיין, האט ר' מאטל אים געזאגט אז ס'לוינט נישט, קיין וואש מאשין מאכט מען נישט קיין צווייטע, לוינט זיך נישט קויפן א צווייטע האנט, נו און וואס טוט מען דער וואך, איך האב דאך א שטוב מיט קינדער, איך ווייס נישט וואס מען טוט, דער וועש, דער וואשן, איך ווייס נישט וואס מען טוט,

שוין, ער קומט, זיי זענען גלייך נאכדעם געפארן קיין מירון, און וויאזוי מ'פירט זיך, און דארטן אונטן אין מירון האבן זיי געקויפט אביסל ברויט, בילקעס מיט פיש, מיט פיש, מיט טונא פיש, און מ'איז ארויף געגאנגען אין מערה אין מירון און געמאכט דארטן א סעודה, צען מענטשן, צאמגענומען צען מענטשן און געמאכט א סעודה. אזוי ווי זיי גייען ארויס פון מערה איז ער, דער בעל תשובה, האט געקריגן א טעלעפאן, אז מען האט געהאט פארקויפט עפעס א מוסד, קבלות, מען האט פארקויפט געלט, עה, געשנורט געלט, קבלות וואס מען האט געמאכט דארטן הגרלות אויף פארשידענע זאכן, איינע פון די זאכן איז געווען א וואש מאשין, און מען האט מודיע געווען אז מען האט זוכה געווען א וואש מאשין, עפעס א ספעציעלע וואש מאשין האט ער זוכה געווען. האט מיר געזאגט ר' מאטל גיב א קוק, אזוי קוקט עס אויס, ער האט מתפלל געווען אויף א וואש מאשין, געקריגן א וואש מאשין וואלט ער געווען געבעטן א דירה אין שנעלער, האט מען געוואלט זאגן אז ער האט מתפלל געווען אויף עפעס אנדערש, ער דארף דעמאלטס עפעס זיינע ביזנעס אין ענגלאנד, און ער האט געהאט דערמיט עפעס א אישי עראפצי. נישט אז מ'זעהט וואס מ'בעט. בכל אופן, אנא אלוהי שדי מקחי, לאמיר דא עפעס צוקומען, איך האב דא, דא צו דעם געוואלט צוקומען די עיקר רבותי, ווען איך האב דא אנגעהויבן מיט א כתב סופר מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, הערט די מעשה וואס איז געווען ביי די בת עין, מ'האט זיך געשמועסט וואס דער כתב סופר האט געזאגט, אז מלאכי אלקים איז אין אנהייב עולים! ער איז גרעסער פאר דיר. אבער ווען א מענטש ארבעט אויף זיך, ווערט דער מלאך א יורדים בו. די מעשה מיטן בת עין איז געווען, אז די בת עין אין צפת איז ער נישט ארויסגעגאנגען פון די דירה. ער איז געווען פארמאכט, ער האט דארטן געארבעט דעם אייבערשטן, סוד השם ליראיו, ווי איך פארשטיי. ער האט אמאל געזען פון פענסטער אז עס גייט אריבער א לוויה, עס איז געווען פון א ספרדישע איד, א פשוטע איד. מען האט געוואוסט א פשוטע איד. דער בת עין איז ארויסגעגאנגען. און נאכגיין די לוויה ביז נאך סתימת הגולל. דער עולם האט זיך געווינדערט וואס טוט זיך דא, פונקט צו אים, פונקט צו א לוויה, אזוי גייט ער נישט ארויס, דא גייט ער ארויס נאך צו א לוויה, און ביז ס'איז געקומען צו די טהרה, די טהרה פלעגט זיין אין אר"י הקדוש מקווה, אין די זייט פלעגט זיין א טהרה שטיבל, און דארטן, מ'האט געמאכט ביי די טהרה, אינמיטן טהרה, די חברה קדישא געזען אז די פיס אויבן איז שווארץ, פארברענט, ס'איז עפעס אפגעקוילט, עפעס אפגעקוילט אויבן ביי די פיס, און די חברה קדישא האט געדארפט וויסן, זיי האבן געדארפט וויסן וואס צו טון, האבן זיי ארויסגעגאנגען און געפרעגט די אלמנה צו זי ווייסט וואס טוט זיך, וואס איז די פיס אויבן שווארץ? אה, האט זי געזאגט, דאס איז א אלטע מעשה, דאס איז א מעשה פון נאכן חתונה, וואס איז געווען? ער איז געווען, ער האט זיך נישט געהאט קיין געלט, און דעמאלטס איז אזוי געווען, א רוכל המחזר בעיירות, מען פלעגט ארומגיין אין די שטעט פארקויפן כל מיני ציטקעס, אלע, זאכן פארקויפן כל מיני זאכן און ער איז אריין דעמאלט איז דאך א מעשה פון אפאר הונדערט יאר צוריק איז ער אריינגעפארן אין איינע פון די מדינות נייחא מעבר לים מעבר לים און האט דארטן געוואלט פארקויפן האט ער אנגעקלאפט ביי עפעס א שטוב ביי עפעס א חצר המלוכה א מטרוניתא און די טאכטער דארטן פונעם מלך פונעם קייזער האט זיך פארגלוסט אין אים און זי האט געוואלט חתונה מיט אים און דער מלך האט אנגעהויבן צו מוטשען און פייניגן און זי האט נישט געקענט מסרב זיין צו א מלך האט נישט געקענט האט נישט געקענט מסרב זיין מען האט נישט געקענט מסרב זיין, בקיצור איז געווען געווען א חתונה, א חתונה ביינאכט אין א גרויסע זאל, און אינמיטן זאל איז געווען א גרויסע פאס פון קוילן, און ער האט געוויסט די גיהנום איז דא אפן פון אלע זייטן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, האט ער געמאכט און געגעבן א שפרינג אריין אין די קוילן, אין אין די פאס פון קוילן, און דעמאלטס האבן זיי געזען מען האט עפעס צוטון מיט א משוגענער. און דאַן האָבן זיי אים געכאַפּט בײַם אויער און אַרויסגעוואָרפֿן, און דעמאָלט איז ער געוואָרן געראַטעוט, האָט ער זיך, איז ער, האָט ער זיך אַרויסגעדרייט פֿונעם גאַנצן ניסיון. האָט דער בת-עין דעמאָלט געזאָגט, אַז ער איז נאָכגעגאַנגען דער מיטה, ווײַל ער האָט געזען די עמודא דנורא אַרום דער מיטה. רבותי, איר ווייסט, ס'הייסט עמודא דנורא, די גמרא זאָגט אין כּתובות, אין אָנהייב כּתובות גייט אַרויס נאָר לחד בדרא אָדער לתרי בדרא. די געדאנק אין דעם די ראשונים אין אנהייב מסכת כתובות מסביר אז וואס די טייטש ווייל דער עמודא דנורא איז אז קיינער אין דעם דור איז נישט ראוי צו שטיין ארום די מיטה. די ראשונים מסביר דארט אין כתובות קיינער וואס איז דאס געווען א פשוטע ספרדישע איד אבער עס איז געווען איין טאנץ אין די קוילן איין בורח מן העבירה איין קאדאטשקע אין די קוילן גיב א קוק וואס האט געמאכט א עמודא דנורא איין קאדאטשקע אין די קוילן רבותי איין טאנץ אין קוילן. רבותי מען רעדט נישט אויף גיין טאנצן אין קוילן יא אבער מען רעדט דאך אביסל א בורח מן העבירה איין בורח מן העבירה איין קאדאטשקע אין קוילן ווי האט מען געשמועסט די חד פעמי לעצטנס געווארן טייער געווארן גאר טייער חד פעמי איין מאל א בורח מן העבירה ביסט שוין געווארן טייער טייער ביסט שוין עמודא דנורא פאר חד בדרא איין מאל איין בורח מן העבירה איין מאל פארמאכט די מויל פארמאכט די אויגן ווי טייער דו ווערסט יש קונה אדמה בשעה אחת. דאס טייטשט דער שפת אמת די זעלבע זאך שטייט פון ר' חיים וואלאזשינער. דער שפת אמת איז נאר מדייק אויף א דיוק אין פסוק די וואך, והנה סולם מצב ארצה, מצב שטייט מיט א מ', מצב. פריער שטייט והנה השם ניצב, מיט א נ', וואס איז נפקא מינה זאגט די שפת אמת, ווער ס'קען אביסל דקדוק, איז די נפקא מינה איז ניצב הייסט ער שטייט אליין, מצב מיט א מ' טייטש אז מ'האלט אים אן, מ'האלט אים אן. זאגט ער, דער אייבערשטער ניצב, שטייט אליין, אבער דער סולם האט יעקב אבינו געזען זאגט די שפת אמת. ער איז א מצב ארצה אז דער מענטש דא ער האלט דעם גאנצן לייטער פון עולמות עליונים זאגט דאך שטייט ר' חיים וואלאזשינער אז ער האלט אלצדינג אלץ האלט ער ס'ווענדט זיך נאר אין די מענטשן עולים ויורדים בו זאגט דער מדרש אין יעקב אבינו טייטשט דער מדרש בו טייטשט דער מדרש אין יעקב נישט אין לייטער עולים ויורדים בו און אויף דעם, זאגט דער חידושי הרי"ם, האט יעקב אבינו געזאגט, שאם ידעתי לא ישנתי, אז א מענטש ווייסט וואס ער טוט אויף די וועלט, איז וואס שלאפסטו אזויפיל? איז וואס שלאפסטו אז א מענטש, גיב א קוק וואס דא טוט זיך איין קאוועטשעק אין כולל, א חד בדרא, עמודא דנורא, איין דאס, אם ידעתי לא ישנתי, איז וואס שלאפסטו? ווייסט דאך ווען איינער האט געזאגט פארן חזון איש אז די עולם הזה איז דאך א חלום, האט ער אים געזאגט, יא, פאר איינער וואס שלאפט. פאר איינער וואס שלאפט. אז מען שלאפט נישט גיב א קוק וואס דא טוט זיך. וואס יעדע מינוט וואס ער מאכט והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו רוקדים בו זאגט דער חידושי הרי"ם דאס איז טייטש די עיקר לימוד פון די גאנצע פרשה אם ידעתי לא ישנתי זאגט ער זאגט ער דאס איז א לשון פון חידושי הרי"ם זאגט ער ואם היה אדם מישראל יודע עד היכן אל איזה מקום מגיעים מעשיו כי אז לא היה מבטל שום דבר מעבודה ממעשיו הטובים ואי על ידי מעשיו האט געזען עולים ויורדים בו אלץ פירט ער אלץ פירט ער, דו זאלסטו פארשטיין וואס דא טוט זיך, מאך אויף דעם קאפ, דער חפץ חיים פלעגט זאגן, סרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים, זאגט דער חפץ חיים, ווייסט פארוואס? ווייל ולא שוה לנו, דו ווייסט נישט וואס דאס איז ווערד, דו כאפסט נישט וואס דאס איז ווערד, דו כאפסט נישט, אה, יא געדאוונט, נישט געלערנט, יא געלערנט, דו כאפסט נישט, דו האלטסט מיט דיין לערנען, מיט דיין תורה יראת שמים, בו, האלטסטו אן מצב ארצה, דו האלטסט אן די גאנצע מלאכי אלקים עולים ויורדים בו. אבער אויף דעם אז דער מענטש גיט זיך זיין שאקל, ווי די גמרא זאגט אין חולין צדיק א', די גמרא זאגט דאס, רשי ברענגט די וואך, יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגען מבאר שבע, איז ער ארויסגעגאנגען דארטן, שטייט דארטן, ער איז אריבערגעגאנגען הר המוריה, איז ער נישט אריין, ער איז געגאנגען ווייטער ביז חרן, כי מטא לחרן, אמר, אפשר שעברתי מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי, כד יאיב דעתיה למהדר, קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקום. די גמרא אין חולין צדיק א'. ביטע איך פארשטיי נישט. יעקב אבינו איז דאך אריבער הר המוריה. שפעטער הר המוריה האבן געשפרינגען. איז פארוואס איז ער נישט אריבער הר המוריה האט זיך הר המוריה עפעס נישט אפגעשטעלט צו אים? נאר ווען ער איז געקומען חרן האט ער זיך געכאפט אפשר האט מען געדאוונט, איז הר המוריה געשפרינגען. פארוואס ווען ער איז אריבער הר המוריה האט ער זיך נישט. איז דאך נישטא כזה זאך, דו מיינסט הר המוריה שפרינגט זיך אז ער וועט דיר עפעס עפעס אויפוועקן, ווען ס'איז געווען יהיב דעתיה למיהדר, ווען דער מענטש איז יהיב דעתיה למיהדר, ער וויל זיך געבן א שאקל, קומט גלייך הר המוריה צו שפרינגען, אבער דו מוזט עפעס מחליט זיין, יהיב דעתיה למיהדר, אז נישט קענסטו אריבערגיין הר המוריה, קענסט פאריבערגיין וואו דו ווילסט, פאריבערגיין יענקל בערל, מארגן ביי סיין, איבערמארגן לג בעומר, וואו דו ווילסט, יהיב דעתיה למיהדר, אז ס'זאל זיין יהיב דעתיה למיהדר, דעמאלטס ווערט קפצה לו הארץ.

הייב אן צו טוהן עפעס מיט זיך. ווי האט געזאגט רבי נפתלי ראפשיצער איז מסביר פתחי לי פתח כחודה של מחט איז ער מסביר איינער אמאל אנטלאפן פון וואלד פון א רוצח אנטלאפן פון א רוצח און האט געטראפן עפעס א טיר די רוצח לויפט אים נאך געטראפן א טיר הייבט אן צו קלאפן מאכטס אויף מאכטס אויף שנעל א רוצח מאכטס אויף האט מען געזאגט מ'עט דיר אלץ בסדר מ'עט דיר עפענען אבער די שליסל ליגט אינדרויסן אויבן אויפן פענסטער נעם ארויס די שליסל מאכטס אויף א רוצח זאגט ער מ'עט דיר עפענען אלץ איז בסדר אבער די שליסל איז דארטן אויבן. יא אבער מאכטס אויף א רוצח. די שליסל איז אינדרויסן, מאך אויף. דאס איז וואס די אייבערשטער זאגט, מענטש שרייט אויס א יצר הרע, יצר הרע, פתחי לי פתח, דו מוזט עפעס עפענען, יהיב דעתיה למיהדר, דו מוזט עפעס מאכן, דו מוזט עפעס טוהן. אזוי טייטשט די אמרי אמת פשט די וואך, זאגט די פרשה וואס קומט יעקב אבינו זאגט הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה, פרעגט ער ער האט דאך געזען וואס דא טוט זיך, האט נישט געזען א אבן גדולה, האט נישט געזען אז מען קען נישט, יעקב אבינו האט נישט געזען אז מען קען נישט, ער זעט דא א אבן גדולה, פארוואס פרעגט ער זיי הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה, דו זעסט דאך אז מען קען נישט.
זאגט דער אמרי אמת די טענה איז געווען איין זאך א איד דארף אבער פריוון די תורה זאגט די תורה איז נצחי א מענטש דרייט זיך ארום כ'האב דא א אבן בורא א לב אבן בורא כ'קען נישט כ'קען נישט אבער דארפסט פריוון יעקב אבינו איז געגאנגען האט געפריווט יחד לב וגל אבן מפי באר מים גלייך כאדם המעביר פקק מעל גבי צלוחית דו זאלסט א פריוו טון יהיב דעתיה למיהדר קפצה לו הארץ ווען פתחי לי פתח די שליסל איז ביי דיר די שליסל אינדרויסן ווי האט געזאגט די בית אברהם פאר יענעם איינער איז אריינגעקומען האט זיך באקלאגט דארט אויף זיין מצב יצר הרע ער קען נישט ער ווייסט נישט האט ער אראפגעלאזט דעם קאפ האט ער אים געזאגט ביים רבונו של עולם האב איך געפועלט יעצט וויל איך ביי דיר פועלן ביים רבונו של עולם האב איך שוין געפועלט דו מוזט וויסן יא מיט איין מאל מען ארבעט מיט זיך אילו ידעתי לא ישנתי יעדע זאך זאגן די אלטע סקולענער פלעגט זאגן

אזא גילוים דא געהאט והנה השם ניצב עליו. והנה השם ניצב עליו. גוואלד א השגה ס'איז דא געווען, מלאכי אלוקים, ער זאגט אם ידעתי לא ישנתי. ווי דער רב שיעלע בעלזער א מורא'דיגע ווארט. פארוואס אם ידעתי לא ישנתי? ווייל מה נורא המקום הזה חזל זאגן דאך ס'איז מורא המקדש. און די גמרא זאגט דאך אלע געדענקען די גמרא לא מן המקדש אתה מתיירא אלא ממי שציוה על המקדש. ומקדשי תיראו. לא מן המקדש אתה מתיירא אלא ממי שציוה. זאגט ער אם ידעתי לא ישנתי פארוואס וועגן מורא מקדש, און מורא מקדש מיינט דאך מי שציוה, האט רבי שיעלע בעלזער געזאגט איין האר יראת שמים ווי מער פון די אלע גילויים האט יעקב אבינו געזאגט די התגלות אלוקות וואס ער האט געהאט א האר יראת שמים א האר א אייגענע ברעך איין האר הקדצקי אין די כוללים דאס איז מער פון די אלע גילויים היינט דארף מען נישט מסביר זיין רבותי. היינט דארף מען נישט מסביר זיין איין האר א בורח מן העבירה. איין האר א בורח מן העבירה ברענגט די חמדה גנוזה געווען ער האט עס אליין ער האט עס געהערט פון צאנזער רב. צאנזער רב האט געשריגן פרשת ויצא די הייליגע דברי חיים אז יעקב אבינו שרייט די וואך זה לי עשרים שנה אנכי עמך הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. האט די דברי חיים האט געזאגט פארוואס קרח בלילה פארוואס איז ער נישט אריינגעגאנגען. ווער האט אים געשטערט אריינגיין אינווענדיג שלאפן? אנדערע ברענגען אויך אז וואס יעקב אבינו האט נישט געקענט דינגען רועים זאל זיין מיט די צאן אינדרויסן, ער האט געקענט דינגען רועים, האט נישט געקענט זיין אינדרויסן אינעווענדיג האט זיך האט איז דער צאנזער רבי געשריגן דעמאלט צו וועם פרשת ויצא אז יעקב אבינו האט געזאגט צוואנציג יאר איז ער נישט אריינגעגאנגען צו די דירה ער האט מורא געהאט ס'זאל פון די כח הטומאה א גדר אין יראת שמים וועגן א גדר אין יראת שמים ווארט זיך ער באלד צו לאזן א טמא'נע הויז. צוואנציג יאר קרח בלילה, רבותי היינט די לימוד אביסל זיך דערווייטערן פון א פארשאלטענע כלי, מען בעט דא נישט זיין אין קרח בלילה אבער גיב אכטונג דו זאלסט נישט ווערן קיין קרח אין א ד' אמות פון איינער וואס האלט א פארשאלטענע כלי, ער איז נישט אריינגעגאנגען אין אין בית לבן, צוואנציג יאר קרח בלילה אבי נישט אריינצוגיין. יא, און דעמאלטס דאך דער מענטש גייט מיט יראת שמים אם ידעתי לא ישנתי, דא איז דער מענטש אויפן גרעסטן פארנעם, אויפן גרעסטן פארנעם וואס איז נאר שייך. איך האב געהערט פון מיין טאטן זכרונו לברכה, ער פלעגט עס איבערזאגן אסאך, אבער איך געדענק נישט פון וועמען ער האט עס איבערגעזאגט. ער האט עס איבערגעזאגט אויף א גאר אלטע ווארט, איך געדענק נישט פון וועם ער האט עס איבערגעזאגט זייער אסאך, אז ס'איז דא א פסוק אין תהילים, ס'איז דא א קאפיטל שיר המעלות, אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ווי שטייט שפעטער, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, אלעס גוטס האט ער, וואס שטייט שפעטער א פסוק,

אביסל פארליינען די ערשטע שורה דערנאך וועט מען זיך פארשטיין, זאגט ער איש המכיר טובה באמת לא די בתת תודה על הטוב פעם אחת, נישט גענוג איינמאל זאגן מזמור לתודה אה מזמור לתודה דאנקען, ניין דארפסט שטענדיג געדענקען די טובה וואס די אייבערשטער האט דיר געמאכט, שטענדיג, אך תמיד הטובה חרותה על ליבו, זאגט ער ועל כן מצינו האבות זאגט די מהר"ם שיק קראו שמות למקומות, מן הנאמר רחובות, כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ, זיי האבן קובע דא וואס הקדוש ברוך הוא האט געגעבן נעמען. פארוואס? ווייל מען מוז זיך געדענקען אז מען דארף אים דאנקען. טייטשט דער מהר"ם שיק אז לאה האט געזאגט הפעם אודה את השם, נאר יעצט זאל איך זאגן שכוח מזמור לתודה און א יאר ארום וועל איך פארגעסן? ניין, איך דארף שטענדיג געדענקען ותקרא שמו יהודה, ווייל זיי זאלן געדענקען שטענדיג צו דאנקען דעם אייבערשטן. נישט הפעם אודה את השם ס'איז דאך געווען אויסטערלישע זאך געבוירן געווארן די פערדע אלע זי האט דאך פארשטאנען אז דארף זי האט געוויסט אז דארף קומען צוועלף שבטי קה און האט זי פארשטאנען אז פיר אמהות דארף זיין דריי דריי דריי דריי און זי פארשטאנען אז זי האט געקריגן א פערדע דארף זי דאנקען איז איינמאל א דאנק און געענדיגט מארגן עפעס איז זיין די חשבון באנק נישט אזוי בסדר וועסט שוין האבן טענות פארשטייט עפעס פארשטייט צו פארגעסן דאס איז א מזמור לתודה הפעם אודה את השם ותקרא שמו יהודה דער חידושי הרי"ם זאגט אז דערפאר הייסן כלל ישראל יהודים נישט ראובנים און נישט שמעונים ווייל נישט על שם ראובן נישט על שם ווייל דאס איז תכונת היסוד פון א אידיש קינד שטענדיג דאנקען דעם אייבערשטן שטענדיג דאנקען דעם אייבערשטן אז ער זאל זיך נישט איינרעדן קיינמאל אז ס'קומט זיך אים איינער אריינגעגאנגען צום חזון איש האט ער געזאגט ס'קומט זיך מיר א מזל טוב שפעטער האט מען געהערט ווי דער חזון איש ווען נאך וואס יענער איז ארויס האט מען געהערט ווי דער חזון איש זאגט קומט זיך מיר א מזל טוב. עס קומט זיך מיר. ווייל זיי טייטשן אז דאס איז טייטש הפעם אודה את השם. פארוואס הפעם אודה את השם? ווייל נאר וואס איז געבוירן געווארן דער פערדער, האט זי דאך פארשטאנען, זי האט דאך געוואוסט עס דארף זיין צוועלף. אז איך האב א פערדער, טייטש אז נישט אלע האבן דריי, איז דא איינער וואס וועט נישט האבן קיין דריי. האט זי שוין געזען הפעם אודה את השם אז די ערשטע דריי קומט זיך מיר, אז די ערשטע דריי איז שוין נאכנישט פשוט. זי האט שוין יעצט געזען אז עס דארף זיין מען האכט אויף די ערשטע דריי. ס'קומט זיך מיר א מזל טוב. מגיע לי מזל טוב. ס'קומט זיך. די הרגשה, א מענטש קומט צו איין הרגשה, וואס ער ווייסט שטענדיג, אז שטענדיג דאס איז דער מערכה, א מענטש זאל וויסן שטענדיג ער דארף דאנקען, דאס דארף זיין תכונת היסוד פון א אידן, דערפאר הייסט ער יהודה, איינער אריינגעקומען צום שפת אמת, אים געזאגט ס'איז אים שווער, ער האט שווערע צרות, זאגט ער וועגן דיינע חובות דאס. ווייל ביסט א בעל חוב. וואס פאר א חובות? האט ער געמיינט עפעס עוונות, עבירות. ניין, די חובות, ווייסטו וואס א חובות? שכן חובת כל היצורים לפניך להודות להלל לשבח, דו דאנקסט נישט גענוג, וועגן דעם, דאס איז די חובות. דו פארגעסט זיך. ווי געזאגט די ייטב לב, שכן חובת כל היצורים ראשי תיבות שכחה. ער געדענקט א חודש, צוויי, דריי. געדענקט נישט שטענדיג צו דאנקען. די מענטש ער ווערט אזוי מטושטש מיט אנדערע זאכען און פארגעסט זיך דערפאר די עולם האט שוין צוגעגרייט די דריידעלעך. וואס שטייט אויפן דריידעלע וואס שטייט? נס גדול היה שם. אבער ווי זאגט די וועלט ווען די דריידעלע דרייט זיך מען זעט נישט די ווערטער. ווען ער שטעלט זיך אפ דעמאלטס זעט מען די ווערטער. אזוי די מענטש איז אזוי פארנומען צונומען ער איז אזוי צודרייט דרייט זיך נאך שטערקער און ממילא זעט ער נישט די ניסים וואס דרייט זיך ארום אים. ער געדענקט נישט די ניסים. פארוואס זאגט מען רבי איד גיי צו א דריידעלע, גיב זיך א בארואיג, ווען ער בארואיגט זיך דעמאלטס ווייסט ער וואס פאר א ניסים די אייבערשטער האט געמאכט מיט מיר. אודה את השם. אודה את השם. דער אור החיים הקדוש שרייבט גאר שארף אין פרשת עקב, והיה אם שכוח תשכח את ה' אלוקיך והלכת אחרי אחרים והשתחוית, תחילת תחילת תחבולות היצר, די אנהייב תחבולות היצר פון א מענטש איז להשכיחו דבר זה צו פארגעסן די טובות, פארגעסן די טובות, ווייל אזוי קומט ער אן ביז צו עבודה זרה ביז והשתחוית זאגט דער אור החיים הקדוש. תחילת תחבולות היצר, פארגעסן וואס ער דארף דאנקען.

ס'איז געווען זייער מאדנע די שפראך ווייל ער איז געווען א שפל ברך, געווען זייער א שפל ברך ער רעדט אזוי, מען האט אים נאכאמאל איבערגעחזרט, אין שטאט ווי איך האב געוואוינט אין חוץ לארץ איז געווען איינער מוכן צו צאלן צוויי טויזנט רובל נאר מיך אנצוקוקן און דו ווילסט פון מיך דברי חיזוק? ביז ער האט אים מסביר געווען, אין שטאט ווי איך האב געוואוינט אין חוץ לארץ איז געווען איינער וואס איז געווען א סגי נהור לא עלינו אויף ביידע אויגן, און נאר מיך צו קוקן איז ער געווען צומאל מוכן צו צאלן צוויי טויזנט רובל, און דו דארפסט חיזוק, וואס איז חשבון באנק קלאפט נישט ביי דיר, וואס איז איינער האט דיר פארשעמט, וואס איז דארפסטו חיזוק, דו דארפסט חיזוק, ביסט פארגעסן צו דאנקען א עשיר ראשי תיבות עיניים שיניים ידיים רגליים זאגט די אבן עזרא, ביסטו פארגעסן צו דאנקען, אז דו ברוך השם דו זעהסט, דו הערסט, דו. אבער רבותי, לאמיר נישט מאריך זיין, וואס דא דא איז נאך עפעס א וועלטס ווארט אויף מי שבר כלי זה בנך, עפעס א ווארט וואס די וועלט זאגט, אז אביסל א יסוד אין חינוך ווייסט מען אז דו ווילסט אז די קינד זאל וואקסן א בעל מידות, עס זאל נישט זיין קיין קולות אין שטוב, יא? איינער וואס האט נאר א יד ורגל אין תורת החינוך פארשטייט אז ער וויל קינדער זאלן זיין נארמאלע בעלי מידות טובות, זאלן זיי נישט הערן דעם טאטע מאמע, ווי האט ער געזאגט דער אבני נזר דארטן, א בן סורר ומורה.

על כל פנים, ער זאגט א מי שבר כלי זה, דער מענטש איז צוקאכט, מי שבר כלי זה! רבי איד בנך, גיב אכטונג דו האסט דא א קינד, דו ווילסט הערן פון אים צוואנציג יאר ארום עפעס אנדערע קולות, גיב אכטונג! מי שבר כלי זה, גיב אכטונג, בנך! אזוי בכלל ובפרט אין דעם שטוב, די של"ה הקדוש זאגט די וואך א מאמר נורא. נורא נוראות, אין א שטוב, איך מיין א יעדע אינגערמאן מוז אריינקוקן, אריינטייטלען אינעם של"ה הקדוש די וואך. ער זאגט עס די וואך אין תורה שבכתב, ויצא מ"ד, און ער זאגט אזוי, דער אייבערשטער זאגט פאר יעקב אבינו, ווען ער איז געווען בבית לבן נאך צוואנציג יאר, זאגט אים דער אייבערשטער, הייב זיך אויף און גיי אהיים, שוב אל ארץ מולדתך. ויאמר ה' אל יעקב. וואס שטייט נאכדעם? וישלח יעקב, יעקב אבינו האט געשיקט לרחל וללאה השדה אל צאנו, ער רופט זיי ער רופט זיי ארויס אין פעלד, שפעטער שטייט דארטן פיל פסוקים, די פסוקים אין הייליגע תורה, יעקב אבינו שטעלט פאר פאר רחל ולאה ווי די טאטע האט אים געפייניגט, ווי ער האט אים אפגענארט, ווי איך האב געארבעט און ער האט מיר, שפעטער זאגט ער זיי, און ואלוקי אבי היה עמדי, די אייבערשטער איז געווען מיט מיר און האט מיר געזאגט גיי אהיים.

אפילו אף כשהוא מושל בהם, אבל ישתדל, אפילו דער אייבערשטער הייסט עס, אבל ישתדל, לפתות אותם על מה שירצה בתכלית מה שאפשר, כדי שיתעוררו לזה מעצמם. זאלסט מפתה זיין און מפתה זיין אז זיי זאלן מסכים זיין. כי כך יותר טוב משיעשה רצונו על צד האונס וההכרח. זאגט דער של"ה הקדוש יעצט, ראה! כמה הרבה יעקב דברים עם רחל ולאה כדי שיתרצו בטוב לב ואף על פי שהקדוש ברוך הוא צוה לו שישוב לביתו דער אייבערשטער האט געזאגט גיי אהיים וואס איז דא הסברים דא דארפסט דא הסברים אין שטוב רעדט מען נישט אזוי אין שטוב זאלסטו מסביר זיין און מסביר זיין דו אויף דיין יצר הרע זאלסטו ארבעטן אויף זיך אבער ארבעט נישט אויף קיין צווייטנס יצר הרע דארטן זיי מסביר דארטן זיי מסביר האט ער געזאגט אין געוואנדן אויף זיין נצבו כמו נד נוזלים נד איז דאך א חומה נוזלים איז וואסער ס'איז עפעס א סתירה ניין? א נד אין זיך און נוזלים צו יענעם פארשטייט צו זיך זיי נד און דארטן ביסטו מסביר זיין ער זאגט אף כשהוא מושל א מענטש קומט אין שטוב איך האב געהייסן אזוי איך האב געהייסן ווער ביסטו בכלל דו זאגט דער של"ה הקדוש דער אייבישטער האט געהייסן אז מ'טאר עס נישט זאגן ווען דער אייבישטער האט געהייסן האט געזאגט איך האב געהייסן דאס איז געבוירן מיט של"ה הקדוש דער אייבערשטער האט געהייסן און ווי זיי זאגן דער אמרי אמת פלעגט זאגן אויף דברי חכמים בנחת נשמעים האט ער צוגעלייגט צוויי ווערטער דברי חכמים אם אם בנ אם בנחת אם נשמעים אויב צו ווען מ'שטייט א אם בנחת א יא און דאס האט ער געשמועסט וועגן א שטוב יא וועגן חינוך ווייל אין מסביר מיט דעם ביי הגדה זאגט מען צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ווי קומט עס אריין אין די הגדה אלע רעדן וועגן דעם ווי קומט עס אריין מ'רעדט יציאת מצרים איז ווי קומט אריין די לבן הארמי דא צא ולמד מה ביקש לבן הארמי וואס האט אים דא אריינגעברענגט יעצט זאגן אבער אלץ איז דאך חינוך א בליל הסדר דאך א זמן פון חינוך והגדת לבנך מיט מיין צא ולמד מה ביקש לבן הארמי רבי ר' מענדל רימינובער זאגט אז די וואך שטייט ויחר אף יעקב וירב בלבן די לבן האט אים אפגעשמאטשקעט אפגעגנבעט אפגעשמאטשקעט וואס ער האט דא געמאכט א פרשה די לבן וואס ער האט דא געמאכט שטייט דארט ויחר אף יעקב וירב בלבן שטייט דארטן ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי? פרעגט ר' מענדל ר' איבערמאן נאך א ויחר קומט א וידבר נישט קיין ויאמר, ויאמר איז אמירה רכה, וידבר איז דיבור, נאך א ויחר קומט א וידבר, וואס איז די פשט? דאס לערנט אויס די תורה, א ויחר, געדארפט זיין דא אין כעס, אבער גלייך האט זיך יעקב געגעבן א שטעל אפ, אמירה מען רעדט רואיג, אמירה רכה, אמירה רכה, זאגט ער, זאגט ער, און זאגט ער אפילו א פלאץ וואס א מענטש דארף, דארף כועס זיין, דארף כועס זיין, אבער איר ווייסט וואס די מדרש זאגט אויף דעם, די מדרש זאגט אויף דעם, בשם רבי חנינא בר יצחק, די וואך, אין מדרש רבה, קפדנותם של אבות ולא ענוותנותם של בנים, קפדנותם של אבות מנין? ויחר ליעקב וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי, זאגט די מדרש, אתה סבור שמא מכות ופצעים היו שם?

מה מצו עשו? ווייל צא ולמד ליל הסדר צו מחנך זיין א קינד, יא? מוזטו געדענקען מה ביקש לבן הארמי לעשות, אז ווי אזוי האט מען זיך עצה געגעבן מיט אזא זאל מ מ מ לערן ארויס פון יעקב אז טאמער ס'גייט מיט צעקות מי שבר כלי זה איז בנך, פארשטייסט? איז בנך, גיב א קוק אז ס'דא דא בנך, אז ס'גייט מיט א לשון רכה, ויאמר ללבן, אז ס'געווען דא ויאמר ללבן. און ער פלעגט זאגן דער פאנאוויטשער רב, יעקב אבינו קומט די וואך, און ער זאגט זיי דארטן, הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו. און זיי ענטפערן אים, וואס האבן זיי געענטפערט, ולא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים, פרעגט פאנאוויטשער רב, קומט דא א גאסט פון אינדרויסן, לא עת האסף המקנה, עס וואלט זיך געפאסט זיי צו זאגן, ווער ביסטו בכלל? וויאזוי הייסטו? פון וואו קומסטו? דו קומסט און זאגסט דא דעות ווער ביסטו ווי ווי בכלל ווי הייסטו זיי באמערקן און זיי ענטפערן שיין לא נוכל וואס האבן זיי גענטפערט פארוואס זאגט ער ווייסט פארוואס האט זיך אנגעהויבן מיט איין ווארט יעקב אבינו האט זיי געטראפן זיי געזאגט די ערשטע זאך ויאמר אחי טייערע ברידער מיינע האט מען מיר אלע מייב טון אזוי די שפראך אין גאנצן אנדערש פרעגט מען נישט מיט סוף חו ווער דיר געפרעגט מיר הייצט ווען זיך ווי אזוי צא ולמד מה ביקש לבן ווי אזוי ווער די מ'ענטפערט אפילו ווען ס'ויחר דארף זיין ויאמר ללבן און תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. מיר האבן שוין געשמועסט דא כמה פעמים די תולדות יצחק די זיידע פון מורונו ורבונו די שלחן ערוך די בית יוסף א זיידע פון בית יוסף און ער זאגט אים פארוואס ביי בריאת חוה איז געווען ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם זאגט ער רמז שיעשה האדם עצמו נרדם בביתו ולא יהיה קפדן עם אשתו ובני ביתו אז עס קומט עפעס א זמן וואס מען רעגט זיך אויף גאר שטארק זאלסטו זיין זיך מאכן תרדמה פארשלאפענדיג יא? זיך מאכן פארשלאפענדיג. ס'איז דא אסאך וואס מאכן אזוי, וואס מאכן צו פאר אנדערע. איינער דערציילט א א איינער אריינגעגאנגען צום סלאנימער רבי'ן און האט אים געפרעגט א שאלה. אז ער האט מרחיב געווען די דירה, האט פארברייטערט א דירה א גרויסע דירה. א גרויסע דירה, און ער האט געוואלט וויסן וואס זאל ער מקבל זיין אויף זיך, מאכט מען א גרויסע דירה און ברוך השם, האט ער אים געענטפערט אז ער זאל מקבל זיין אז אין די נייע צימערן דארטן שרייט מען נישט, דארטן רעדט מען שטילערהייט, נישט דא קיין כעס און נישט קיין צעקות, און ער האט געבעטן מען זאל מאכן, ער האט געזאגט זאל לייגן דארטן אויך א שילד כאן לא צועקים, אז דא רעדט מען נאר, טאמער עס איז דא א כעס, נאר אין די אנדערע צימערן, נישט דא. אין אנדערע צימערן, און ער האט אים אויך געזאגט לייגן דארטן א פישקע אז יעדן מאל וואס ס'הייבט אויף א מינוט דעם קול בטעות זאל ער גלייך אריינלייגן פינף שקל אויף צדקה. ער זאגט אז ס'איז אריבערגעגאנגען א צייט איז ער אים געקומען זאגן אז די גאנצע שטוב איז נשתנה געווארן לטובה, די אלע פיר זייטן. ווייל עס איז דא אמאל א מענטש זאגט איך קען נישט שולט זיין, ער וועט גיין אין א אנדערע צימער דערווייל, ער גייט גיין אין אן אנדערע צימער, פונקט ווי ס'איז דא אזא זאך דוחה זיין אפאר מינוט מיט דעם, ער שרייט איך רעד נאך אפאר מינוט, נאך אפאר מינוט. דו ביסט נישט גלייך! ווייל ווי דער ישמח משה געשריגן אל תהי נוח לכעוס, האט ער געזאגט ווייל ממה נפשך, אויב די כעס איז א מצוה דארף מען א הכנה, און טאמער ס'איז א עבירה טאר מען נישט, און טאמער ס'איז כעס, אפילו ס'איז א מצוה דארף מען א הכנה, אל תהי נוח. איר פארשטייט אז זיי זאלן אזוי דערציילן דער רבי רבי נפתלי ראפשיצער האט געהאט א טאביק פישקע, א באקאנטע טאביק פישקע, עס איז געווען א ליידיגע, א ליידיגע טאביק פישקע, און ער פלעגט עס כסדר עפענען, פלעגט עס כסדר עפענען און טאפן און פאפן, מען האט אים געפרעגט וואס איז די טאביק וואס טוט זיך דא? האט ער געזאגט אז שטענדיג ווען איינער רעגט אים אויף אין כעס, ווען ער ווערט אין כעס שטארק, לייגט ער עס אריין דא אין טאבעק פישקע, פארמאכט עס אויף צוויי שעה, צוויי שעה טראכט מען נישט פון דעם, נאך צוויי שעה בין איך בודק צו מען האט געדארפט זיין אין כעס. איי ווי קויפט מען דעם אנטיק דעם טאבעק פישקע פון רבי'ן ר' נפתלי ראפשיץ? איי אה? ס'איז א גרויסע אנטיק, א גרויסע אנטיק איז אזא זאך, אזא טאבעק פישקע. אריינלייגן פאר צוויי שעה, רבותי לאמיר נישט זיין א צוויי שעה, לאמיר אריינלייגן פאר א האלבע שעה אין טאביק פישקע. ווי לייגט מען עס אריין? ווייסטו די ס'איז געשמועסט אסאך מאל שוין ווי די ינוקא די פראנקפורטער פלעגט זאגן אז סגולה קעגן כעס ווען א מענטש איז אין כעס זאל ער אנפילן גלייך די מויל מיט וואסער אנפילן די מויל מיט וואסער איז ער האט געזאגט ווייל ווען מ'שפריצט עס ארויס נישט די גאנצע מויל שפריצט עס ארויס אביסל פון מויל דעמאלטס איז בארואיגט מען, ס'איז א סגולה זיך צו בארואיגן, מען שפריצט ארויס אביסל, איך בין קיינעם נישט מציע צו שטיין אין זיין ד' אמות אין די אין די מינוטן וואס ער האלט די וואסער אין מויל, אבער אבער די געדאנק איז, איך מיין אז ס'איז נאך א געדאנק אויכעט, אז פיל אן דעם מויל מיט וואסער איין מינוט צו זיין שטיל איז אויך גוט. נאך א מענטש שטיל, פארשטייסטו? די פאטענטן ער האט געהייסן אריבער גיין א צימער, פיל אן די מויל מיט וואסער, בארואיג, ווארט, לאמיר נאך ווארטן א מינוט, גיי אריבער א צימער, גיי נישט אין דעם צימער, עפעס מאך דו. בעל שם הקדוש דאך איז ידוע, די סגולה מען זאל זאגן דעם פסוק במה יזכה נער את ארחו לשמור כדברך, א סגולה קעגן כעס. על כל פנים, די געדאנק איז אזוי. אז דער אמת איז, ווי שטייט אין אמרי פנחס, אין אמרי פנחס שטייט דארטן פון רבי רפאל בערשאדער, ברענגט ער דארטן עצה להינצל מן הכעס, די עצה להינצל מן הכעס איז להאמין בהשגחה הפרטית על כל אדם, והיא מנהיג הכל לטובתו של אדם. אז דער מענטש איז מאמין לטובתו הפרטית, ער איז מאמין והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים און ער ווייסט אז אלע דינגען פאר זיין טובה, דעמאלט איז ער נישט אין כעס. איז ער נישט אין כעס. בהשגחה פרטית על כל אדם והיא מנהיגה לו הכל לטובתו של אדם ויאמין באמונה שלימה שהכל לטובתו וממילא לא יכעס על שום אדם. ווי דער בעל התניא זאגט אז דערפאר איז כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. פארוואס? ווייל א כועס אז דו טאטשע גלייבסט נישט אין די השגחה פרטית ער שרייט דו ביסט כועס אויף יענעם אויף דעם אויפן אייבערשטן ביסטו נישט כועס רב שלום קעזווילער פלעגט זאגן א מין איז א זאך וואס מען דארף זיך מחזק זיין אבער איינער וואס איז אין כעס איז א מורד ווייל ער שרייט אויס אז עס איז נישט דער אייבערשטער ווייל אז ס'איז דער אייבערשטער אויף וועמען שרייסטו שרייסט אז עס איז יענער ביסט אויפגעקאכט אויף אים דאס איז שוין א מורד

און בכלל ובפרט מען האט גערעדט וועגן די של"ה הקדוש, וועגן די שטוב דארטן, די זעלבע זאך זאגט דער חידא אויף סוף פרשה, ער זאגט עס אויף די קינדער, זאגט שטייט אין פסוק ויאמר יעקב לאחיו, לאחיו, לקטו אבנים, ווער איז געווען דער לאחיו וואס זאגט רשי הקדוש? רשי זאגט לאחיו הם בניו, שהיו לו אחים לצרה ולמלחמה.

ובזה יהי' נוחין ושיהי' בניו בשלווה ושקטין ושאננים, ס'איז דא שווער מאריך צו זיין ווייל די בחורים דא שטייען, און די בחורים דארפן נישט, די בחורים וועלן עס באלד מסביר זיין פארן טאטן, אבער זיי דארפן וויסן כיבוד אב מיט מורא אב, אבער די געדאנק איז פאר אונז אלעמען, אנוכיות. אנוכיות אין א שטוב ווי די אמרי אמת געזאגט פאר ער האט געפרעגט אמאל אפאר שאלות דעם פני מנחם איינס נאכן צווייטן פרשת ויצא ווען ער איז געווען א אינגל און ער האט אים נישט געלאזט ענטפערן די אמרי אמת האט געפרעגט דעם פני מנחם אלס אינגל איינס נאכן צווייטן ער האט אים נישט געלאזט ענטפערן האט ער אים געפרעגט ווי אזוי האט די לייטער סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וויאזוי האט די לייטער געקענט שטייען אויפן הימל די הימל איז דאך א ווייכע זאך

וואס מער ווייכע מער הימעליש, ווי דער של"ה הקדוש פירט אויס לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהא קשה כערז. ווייל דאס דאס קינדער אין א שטוב, ער זאגט די עטרת משה די מקוה, אז מען זאגט ביי די עקידה ויקח את האש ואת המאכלת, פון ווי קומט די אש? ער האט מיטגענומען א אש פון, וואס די דארפסט מיטנעמען, קען נישט אין הר המוריה אנצינדן די עקידה? דעם פייער? דארפסט מיטנעמען פייער פון דארטן? הא?

ווי געזאגט אין ערב שבת זענען אלע זיך מתפייס ס'ווערט רואיג, באט ס'איז ממש געווען מערב שבת לערב שבת אזוי נר דלוק איז געווען אזוי נר דלוק מערב שבת לערב שבת. און לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט וואס די טורי זהב זאגט די וואך, כ'מיין אז דאס איז א משפחה נאמען אבער די גאנצע שול רשי זאגט די וואך, דער עולם געדענקט אנהייב פרשה און סוף פרשה, אנהייב פרשה זאגט רשי, אויף והנה השם ניצב עליו, דער אייבערשטער האט געזאגט, אנכי אלוקי אביך אלוקי אברהם אלוקי יצחק, פרעגט רשי, דאך אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, און פארוואס שטייט אלוקי יצחק, וואס זאגט רשי הקדוש? אה? ווייל ווייל ער שוין כהו עיניו, ער האט נישט געזען, ויצר הרע פסק ממנו, האט שוין נישט געהאט קיין יצר הרע, און פאר דערפאר קען מען ש פארוואס אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים זאגט רשי ווייל הן בקדושיו לא יאמין הן בקדושיו לא יאמין מ'קען נישט מייחד זיין שמו ביז ווען א מענטש גיבט נישט צוריק די נשמה קען מען נישט וויסן וואס איז געווען מיט אים אבער יצחק אבינו היות ער איז געווען כהו עיניו און יצר הרע פסק ממנו האט מען געקענט זאגן אלקי יצחק דאס איז געווען אנהייב פרשה סוף פרשה זאגט רשי ווען לבן איז אים נאכגעלאפן זאגט יעקב אבינו פאר לבן א פסוק פאר שביעי א פסוק פאר שביעי, לולי אלוקי אבי אברהם, אלוקי אברהם ופחד יצחק היה לי, שטייט שוין נישט אלוקי יצחק, שטייט פחד יצחק, פארוואס? זאגט רשי לא רצה לומר אלוקי יצחק, פארוואס האט יעקב אבינו נישט געזאגט אלוקי יצחק? ווייל שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. פרעגט רשי ואף על פי איז פרעגט רשי שאמר לו בצאתו מבאר שבע אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, דער אייבערשטער אליינס האט געזאגט אלוקי יצחק אנהייב פרשה, בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת.

ווייל פסק יצר הרע. דער אייבערשטער האט געקענט זאגן, אבער יעקב אבינו א קינד טאר עס נישט זאגן, עס איז נישט קיין כיבוד אב זאגן אויפן טאטן ער האט נישט קיין יצר הרע. עס איז נישט קיין כיבוד אב. ווייל די גאנצע כבוד פון די מענטש איז גרויסע מעלה מי שיש בידו לעשות רע וכובש את יצרו. א מענטש האט נישט קיין יצר הרע, עס איז נישט קיין כיבוד אב. גיי זאג אויף א, גיי זאג אויף א, אנטערפיינעם א, ער האט א יצר הרע, יא, זאג אויף א אדם גדול ער האט א יצר הרע, וועט מען דיר ארויספליקן, ער האט א יצר הרע? דא זאגט די טורי זהב פונקט פארקערט, אז דו זאגסט ער האט נישט קיין יצר הרע, האסטו פוגע געווען אין אים. נישטא א מענטש ווי, ווי די משמעות איז כאילו אז מען זאגט אויף א מענטש ער האט נישט קיין יצר הרע, האט מען געזאגט ער איז עפעס פארקאלכט אביסל. פארשטייט? יצר הרע וועט די מענטש אויפטון, ויגל את האבן, ויגל את האבן, און דער אייבערשטער האט אין זכות אבות יגן על בנים א חודש פון ישועות, ניסים ונפלאות, לנו ולכל ישראל.